וואס זי האט געהייסן הענע ווייט, זי האט געפירט דעם אפיס, זי איז געווען דער ליעזאן פאר די אידישע קאמיוניטי. וואס א ליעזאן איז דאס האבן מיר אונז שוין געזען, ס'האט אראפגעברענגט די גאנצע אידישע קאמיוניטי. מען האט געקענט רעיפן קינדער, מען האט געקענט טון עניטינג וואס מען האט געוואלט צו קינדער, מען איז אנגעקומען צו איר האט זי געזאגט מען זאל מאכן א שווייג, זי האט אפילו נישט אויפגענומען דעם קעיס. ווייל זי האט געוואלט ווייזן אז קודם כל אז ס'איז א קלין קאמיוניטי, און נאכדעם האט זי געוואלט ווייזן פאר טשארלס היינס אז איר ליעזאנשאפט מאכט אלעס אז ס'זאל זיין אין ארדענונג ווייל זי האנדלט מיט די רבנים און מיט משמרת הצניעות. מען קען איר געבן דעם טייטל היטלער. דאס איז וואס זי איז. זי איז א היטלערקע. היטלער האט געהארגעט. זעקס מיליאן אידן און וויפיל מער וואס מען ווייסט נישט, און זי האט געהארגעט דא דעם גאנצן דור, די אלע קינדער גייען נישט קענען חתונה האבן, די זענען אזוי ווי זענען אבד מן העולם, זי דארף זיך שעמען, פאר די פאר טאלער וואס זי האט באקומען דארטן ביי די גאווערמענט וואס איז געווען איינגעשטעלט אלס ליעזאן, איז זי געווען וויליג צו פארקויפן גאנץ כלל ישראל, אזוי ווי אלע רשעים וואס זיי טוען פאר כלל ישראל כל דבר אסור, ווייל זיי מאכן אפאר טאלער, משה דוד נידערמאן מיט די גאנצע חברה. די יו דזשעי או מיט די יו דזשעי או מיט די יו דזשעי אי מיט די יונייטעד דזשואיש מיט די סאקמער מיט די ארוינים מיט די זאלוינים אלעס איז די זעלבע אהרן טייטלבוים האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט אויף א מיידל אז זי האט מזנה געווען זי געווען שוואנגער בשעת זי איז געווען א בתולה דאס אלעס האט מען געמעגט סאו אונז זאל מיר געבן א מעסעדזש פאר הענע ווייט זאלסט אזוינפיל מצליח זיין מיט דיינע קינדער און מיט דיינע פיוטשער דורות אזוינפיל וויפיל זענען מצליח די אלע מאלעסטעד קינדער, און אזויפיל וויפיל נחת זייערע עלטערן האבן פון זיי, אזויפיל זאלסטו זען נחת פון דיינע קינדער און פון דיינע אייניקלעך, ביקאויס דו האסט אונז אראפגעברענגט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב ארויפגעלייגט אויף קעסטל וואן או טרי האב איך ארויפגעלייגט א גאנצע אריכות פון די רעקארדינגס וואס מ'האט געמאכט, וואס דער בחור די וויקטים האט געמאכט פון די משמרת הצניעות פון די טייטלבוים ברידער, מענדל טייטלבוים, פון זיין ברידער הילל. כ'האב געוואלט זאגן מ'הערט דארטן ווי ער זאגט גיי צו בורי דייטש, כ'האב געוואלט ענק ווייזן ווי קאראפטעט און פארפוילט אונזער גאנצע סיסטעם איז, איך האב געוויסט אז בורי דייטש איז א שייגעץ, בורי דייטש איז א רשע, בורי דייטש וויל אומברענגען אידישקייט, ער וויל אונטערברענגען סאטמאר, איך האב געוויסט אז נחמיה וועבערמאן איז אינעסענט, ער האט קיינמאל נישט געטאטשט קיינעם. איי זיין ווייב זאגט אז יא?
אה זי איז א שיקסע.

קומט איינער נחום ראזנבערג און ער זאגט איך האלט זיך פאר ענק שלאגן, איך שלאג מיך נישט פאר מיינע קינדער, שלאג דאך מיך פאר ענקערע קינדער, מיינע קינדער זענען שוין אבאוו עידזש, אלרייט ס'איז דא אייניקלעך אינוואלווד באט נעווערדעלעס איך שלאג דאך מיך פאר ענק, שטאטס יעדער זאל קומען זאגן יחי אדונינו ורבינו מורינו ורבינו, עס זאגט קיינער גארנישט פארקערט מען געט נאך ארויס א חרם.

די יוגנט גלייבט שוין נישט אז דער רבי האט געגעבן קוואדערס פון יער טו טאוזענט מיטן ווייטן בליק, די יוגנט גלייבט שוין היינט גארנישט אין די. די יוגנט קען נישט אויספיגערן וואס האבן מיר אונז געדארפט זיין אינוואלווד מיט א פייט וואס די אלטע רעבעצן האט געהאט מיטן סיגעטער, האט דעמאלטס אונטערגעבראכן גאנץ סאטמאר, אלעס איז געווען אין מלחמה מאוד. און נאכדעם איז עס אריינגעקומען מיט די ארוינים מיט די זאלוינים אריינגעקומען מיטן סיגוטער און מיט די אנדערע חברה, און וואס האמער אונז געהאט פון דעם? ס'איז געווען א פרייוועט פעמילי פייט, זיי האבן זיך געדארפט אויספייטן, צום סוף ליגט די רעבעצין אין דעם אוהל מיטן רעבע און דער סיגוטער ליגט נעבן איר, דער סיגוטער האט געהאט א פראבלעם אז מען טאר נישט לייגן א צווייטע פרוי ווען זי האט נישט קיין קינדער לעבן דעם מאן, אונז האמער א גרעסערן פראבלעם, צוויי מענטשן וואס האבן זיך געקריגט א גאנץ לעבן, די רעבעצין מיטן סיגוטער טאר מען אויך נישט לייגן אינאיינעם, ס'איז נאך א גרעסערע עבירה דאס צו טון ווי צו לייגן א צווייטע פרוי. וואס האט נישט געהאט קיין קינדער. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. דער עולם גלייבט שוין היינט אין גארנישט וואס דו פארקויפסט שוין היינט פארן עולם ס'איז נישט אמת ס'איז ליגנט ס'איז שקר און דאס האט אצינד גורם געווען מיט דעם קאנפיוזד פאליסי. דא שיקט מען צו נחום ראזענבערג. גיי ער איז דער וואס האט עס געטוהן. יעדע רב שרייט ער האט מציל געווען דעם די גאנצע וועלט. יעדע רב שרייט אבער ווען נישט ער וואלט געווען דא א חושך מצרים עד סוף כל הדורות. און אלל אוו א סאדען נחום ראזענבערג האט אפילו נישט קיין שול ווי צו דאווענען. קוק אים אן איזטו זעהן. ער איז נישט עקסעפטעד אין די קאמיוניטי. און ער איז אויסגעשפיגן. סאו עט ליעסט דעי טשענדזשד די פאליסי. זאגט מען אים גייט צו בארי דייטש. בארי דייטש איז דאך א שייגעץ. נישט ביי מיר, איך זאג סארקעסטיקלי, ביי ענק. זיין ווייב איז דאך א שיקסע וועגן דעם טאר מען איר נישט גלייבן. אויב מ'גייט צו בארי דייטש און ער גייט מיר העלפן צו די פאליס, איז קען זיין ער האט געמעגט העלפן זיין ווייב אויכעט. און קען זיין ס'איז נישט אמת די אלע ליגנטס וואס מ'האט צאמגערעדט אויף איר. און ס'קען זיין אז אויב מען האט יא געפאטשקעט מיט איר, איך בין אלץ געווען אונטער דעם אימפרעשן אז ער האט נישט געפאטשקעט, מען דארף אויכעט מחליט זיין וואס ברעכט אונטער אידישקייט, ביז יעצט האט מען געזאגט דער אינטערנעט, מען האט געמאכט אן אסיפה, אריינגעלייגט דרײַ מיליאן דאלער, דער אינטערנעט ברעכט אונטער דאס אידישקייט, יעצט קומט סאטמאר אויף מיט א נייע זאך דער וואטס אפ ברעכט אונטער, פארוואס? ביי וואטס אפ טוט מען יעדן רב אויס די הויזן און מען. דערציילט אלע זיינע שייגעץ שטיק, מען רעדט אפן און גראד, ס'איז א מחיה, יעדער קען זאגן זיין מיינונג. די יונגע חברה פאלגן מיך, זיי גייען נישט אין מקווה, ברוך השם האבן זיי נישט ווי צו קלעצן און פאלאטיזירן, איז וואטסעפפ און די גאנצע זאך. עטס וועטס נאכאמאל בענקען נאכן אינטערנעט, ווייל דארט איז עס געווען קאנטראלד, מ'האט נישט געקענט סתם מוציא שם רע זיין, די וואטסעפפ ארבעט נישט מיטן אינטערנעט.

פ. קראָס אָווער די ליין וועט מען אים גראָד כאַפּן, מ'וועט גראָד שרייען, מ'וועט אים גראָד פאַרשעמען, מ'וועט זיך נישט לאָזן פון אים, און ס'וועט נישט זיין מער די הפקר וועלט, ווייל ער איז אַ רב מעג ער און ער איז אַ רב כבוד התורה און סייעתא דשמיא. די אַלע זאַכן זענען געשטאָרבן. דאָס האָט מען שוין מבטל געווען אין נחום ראָזענבערגס צייטן. קומט אָן אַזאַ גאַלאַנטער חזר, ער איז געוואָרן, ער האָט געדזשוינט די בעיסבאָל, די ווייט סאַקס, זיך אָנגעטון ווייסע זאָקן, לויפט אַרום און זוכט אַ שידוך און ער קען נישט טרעפן. פארוואס ווייל יעדער ווייסט ער איז געווען א פעדעפייל צו ער איז נאך היינט א פעדעפייל און יוסי מאיר טווערסקי האט שוין געטראפן א דריטן שידוך א דריטע פרוי האט ער געטראפן שטעל דיר פאר ער איז געווארן א חתן מיט א ווייב מיט א ווייבל וואס איז געווען א גרושה צוואנציג יאר שטעל דיר פאר פארוואס ווייל ער האט נישט אונטערגעשריבן אויף קיינעם קיין חרם דער גאלאנטער האט געוואלט זיין א רב און ער וועט אונטערשרייבן חרמות איז עס געגאנגען על הפנים ס'האט אים געכאפט יעצט אין פנים. ס'איז יעצט דא נאך א פרוי וואס וואלט געוואלט ווערן א כלה, און זי האט מיך אפגעקאלט, האב איך איר איבערגעגעבן דעם וויקטעם, קיינער וויל אים נישט, נעקסט טיים שרייב נישט אונטער קיין חרמות, ווילסט זיין א בעל עבירה זיי געזונטערהייט, אבער שרייב נישט אויף יענעם גארנישט, לאז יענעם ארבעטן, יענער האלט ביים פארעכטן וויפיל ער קען, שטער נישט יענעם, און שטעל דיר פאר וואסערא טובה כ'האב דיר געטון, דו האסט נישט געכאפט נייע פרויען, ס'וואלט געוען אן אומגליק ווען דו ביסט נאך ווייטער א געי און דו האסט חתונה מיט א פרוי. און איך רעד וועגן זלמן לייב און שפעטער און זלמן לייב שווארץ דער וואס האט געהאט ליבערס האט מכשיל געווען אין די בעק קינדער האט זיי געגעבן גודי גודיס יעצט האט ער די סאכדעס'נס קאפי אויף פסח יעצט איז אזוי אז ס'איז אריין געגאנגען שכבת זרע אדער קטנים אויף די אלע טשאקלעדס דארטן וואס איז געווען אויפגעדעקט מילא האט מען געטרינקען אביסל קען איך אויך גארנישט טון, אבער וועגן פסח אז ס'גייט אין די קאווע קען זיין אז ס'קען האבן אן אפעקט אויף חמץ איך ווייס נישט ס'שטייט אין שלחן ערוך ווערט געברענגט אזוי אז טאמער מען קנעט טייג מיט מי פירות איז עס אינם מחמיצין קענסט עס האלטן אפילו א שעה ס'איז כשר. טאמער אבער האט ער אריינגעלייגט א טראפ וואסער ווערט עס נאך שנעלער חמץ ווי געהעריג ווי אַכצן מינוט. אזוי איז די נאטור, די חזל האבן דאס פארשטאנען אזוי איז די נאטור. איך ווייס נישט וואסארא אפעקט שכבת זרע מאכט אויף קאפי, און איך ווייס נישט וואסארא אפעקט מי רגליים מאכט אויף קאפי. בפרט אז דאס יונגל עסט חמץ, אזוי ווי א קי, מ'טאר נישט אויסמעלקן אויב ס'האט געגעסן חמץ אין פסח. דאס דארט ווי ער מאכט די קאפי איז אראמאטיש צוגעמאכט און איך ווייס נישט ער שלעפט נישט אריין בחורים דארט. זענען די פני הדור, ער איז דער גאבע פונעם גאלאנטע רב, הע! וואס דא גייט פאר. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, מען האט געכאפט דעם העלבראנץ אין אטעווע, און מען האט געכאפט אז די קינדער זענען אנדערנאָרישט, די ציין איז נישט פארראכטן און אלעס, און. די גאווערמענט האט געפסקנט אין קענעדא די אלע קינדער דארפן גיין צו פאסטער פערענטס, געקומען א פרענק א משוגענער א חזיר אין טאש האט ער געטשעפעט א בחור אינמיטן די נאכט, געקומען נאך דא בראשית יארן זיך אויסצולערנען א פרענק איז ער זיך נאך צוגעלערנט ביי דוד'ל דעם רויטן רוצח, טווערסקי האט ער זיך נאך צוגעלערנט אביסל וויאזוי צו זיין א שטיקל רשע און א היטלעריסט און א סטאליניסט. און שוין. און ער איז געווארן א רב און ער האט פיינע אינגעלייט און ער זאגט ער רעדט מיט אליהו הנביא יעדע נאכט. ווי ער האט אביוזט די קינדער און סעקשועל און אלעס. ער איז א מנוול. עניוועי, איך וויל פארשטיין. יעדער איז שוין היינט מודה אז ער איז א קאלט, מען האט שוין צוגענומען די קינדער, זיי גייען צו פרייוועט מענטשן, מען געט זיי אריין פאר אדאפשן. וויל איך אבער פארשטיין איין זאך. פארוואס זאלט עטץ האלטן אז דוד טווערסקי,

זאל נישט לערנען קיינעם קיין דרך אין עבודת השם, און זאלן אפילו נישט לערנען וויאזוי צו מאכן גניבות אין ביזנעס אויך נישט, ווייל דאס האט ער אונז שטארק שוין אויסגעלערנט, אה ניין ער האט נאר אויסגעלערנט אין ריעל עסטעיט, ס'איז דא אנדערע ביזנעס אויכעט, סארי. סא עניוועי, צוביסלעך, ס'רוקט זיך פאראויס, און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל קענען אין אונזערע טעג מבטל זיין די קליפה פון טאטשן קינדער? ס'א מלחמה לשם בעמלק מדור דור, ס'וועט זיך אויסשפילן אויף אן אנדערן אופן באלד העט ווערן א שטיקל געזעץ אז ביי זעכצן מעג מען שוין, און ביי פֿערצן מעג מען שוין, מען רעד מיט די עלטערן, אונז האמיר נאך א לאנג וועי טו גאו, ביז ווילאנג דער אייבישטער העט נישט אויסמעקן דעם נאמען פון עמלק קען מען זיך שלאגן, נאר וואס, וואויל איז דעם ווער ס'עט שטיין אין די ליין און זיך לאזן שלאגן פארן אייבישטן און כאפן פעטש פארן אייבישטן.
ווייל די אלע וואס זיי לאזן זיך נישט שלאגן, די אלע וואס זיי האבן מיטגעהאלטן אז א חיים פלאר א דרעטליגער, מען נעמט פון אים צו יעצט אסאך פון זיינע מגרשים וואס מען האט אים געגעבן ווייל מען זעט ער איז א פעיק פאני פראוד, מען סטראשענט אים שוין פון ארץ ישראל אז טאמער ער וועט רעדן קעגן אויפגעגראבן טויטע וועט מען אים הרג'נען, פיין זאל ער זיך אויסלערנען, ער האט נישט געקענט רעזיסטן יצחק שטערן'ס טעראר, יעצט וועט ער גיין רעזיסטן די ירושלימ'ער טעראר. דעם סלאנים מיט אלע שקצים ארום אים. יעצט איז דא גרויסע נייעס פון פוילן, א האלבער כנסת זענען אראפגעפארן אויף פוילן און זיי זיך געגאנגען אנקוקן וויאזוי ס'האט אויסגעזען די האלאקאוסט און העלפט פון די וואס זענען געפארן זענען האלאקאוסט סורווייווערס און וואס זענען זיי געגאנגען דארט אויסשרייען נאו איט וויל נעווער העפן עגען ליבי אומר לי אז ארץ ישראל האט נישט געליטן נאך פון די גרויסע צווייטע וועלט מלחמה'דיגע כליון חס ושלום, ליבי אומר לי אז וויאזוי מען גייט יעצט די וועי וויר גאוינג נאו גיי גיי גייען זיי אנהייבן צו ליידן, יעצט איז דא וואס זאגן אז ס'איז דא א פסוק והיה הנשאר בציון קדוש יאמר לו וועגן דעם וועט דארטן זיין נאר א ישועה, פונקט פארקערט פון דעם פסוק ווייזט מען אז עס גייען אלע נעבעך אומקומען און ס'איז כמעט די זעלבע זעקס מיליאן אידן אזוי ווי אין יוראפ. און והיה הנותר בציון קדוש יאמר לו, עס וועט זיין גרויסע צדיקים וואס וועלן בלייבן לעבן, מיט די זנות מיט די גילוי עריות מיט די טרייפענע שחיטה, איט דאזנט לוק אז עטס עט קריגן א פרי קארד, נאר ס'איז נישט קיין חילוק, זיי זענען געפארן דארטן אויסרופן איטס נעווער גאנע העפן, זיי נעמען מיידלעך אין מיליטער וואס דאס איז אביזרייהו דגילוי עריות איז ביהרג ואל יעבור, און אזוי ווי דער עולם האט נעבעך נישט קיין קוראזש ארויפצוגיין אויף די דעכער און אראפצושפרינגען וואס גייט זיין דער סוף? דער סוף גייט זיין אז דער אייבישטער וועט ענק אלע מאכן טאנצן. ס'איז א ביטער אומגליק וואס ס'גייט דארט פאר, איך קוק פיקטשערס וואס טוט זיך אין ארץ ישראל, איך האב ענק שוין געזאגט לאנג אויכעט, ס'איז דא זייער אסאך פרומע מיידלעך וואס ווילן גיין אין מיליטער, קודם זיי ווילן ענדזשויען אביסל סעקס און זנות, נאך ווילן זיי ווערן אויסגעלערנט, און נאכדעם ווילן זיי נישט זיין אונטערשטעליג, אה, לא היית בצבא, לא היית בצבא, פאפאפאפא, זיי ווילן זיין אפ טו פּאר. ווען די אידן האבן זיך צוגעגליכן צו די מצרים האבן די מצרים זיך אנגעהויבן פיינט צו האבן, אונז וויל מען זיך צוגלייכן צום פרייען, אונז וויל מען. פארגעסן חלילה אז אונז האמער אן אנדערע תורה. אבער דער אייבערשטער זאגט איך וועל אויף ענק געוועלטיגן. בחימה שפוכה בזרוע נטויה, אונז קען מען זיך נישט ארויסדרייען פון דעם וואס אונז זעמער דעם אייבערשטנס פאלק, נאר מען דארף אנהייבן מסביר צו זיין פאר די אלע וואס ווילן טון די אלע אביזרייהו דגילוי עריות אז דער אייבערשטער וועט עס נישט טאלערירן, און בפרט נאך נישט אין ארץ ישראל. סאו דאס איז זייער וויכטיג אז מ'זאל ווייזן פאר די חברי הכנסת קוק וויאזוי מ'האמיר אויסגעזעהן דעמאלטס ווען מ'האמיר געזינדיגט און קוק וויאזוי אונז טומיר יעצט אויסזעהן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, יעצט איז חודש אדר. חודש אדר זאלט איר וויסן איז א חודש קודם ס'קומט רבי ר' מיילעך'ס יארצייט. כ'האב ענק געוואלט זאגן יעדער ווער ס'פארט אויף ליזענסק זאל מיטנעמען זיין ווייב, לאזטס נישט די מענער פארן אליינס, ס'איז די בעסטע צייט פון זייער זנות. אין קראקע שטייען זונות פאר צען דאלער קענסטו זיי האבן אינדרויסן פונעם אידישן האטעל. אין ווארשע דא א גאנצע נאכט זונות. רבותי טראסט מי, איך מיין דיין גוטס, ביסט א אידישע טאכטער לאז נישט דיין מאן פארן אליינס. אויב ער האט געלט פאר א טיקעט, אויב רבי ר' מיילעך שיקט אים אן אינוויטעישן און ער שיקט אים דאס געלט פארן טיקעט, מען זאגט דאך אז ווער ס'פארט שיקט דער רבי ר' מיילעך א טיקעט, זאל ער שיקן צוויי טיקעטס. אויב קען ער נישט שיקן צוויי טיקעטס טארסטו נישט פארן. וואס ס'גייט דארט פאר ווייס איך זייער גוט. האט דער סמך מם אזוי אנגעדרייט אז רבי ר' מיילעך איז אוועק אין אדר איז דא אמאל צוויי אדר ס'איז דא דאבל א דאבל א גוד טיים. נא נא נא רבותי לאזטס ענק נישט מיט די מעשיות איך פאר אויף ליזענסק מה שמענסק מ'פארט זינדיגן זנות זנות ליזענסק ס'איז אלמאסט די סעים א אינגערמאן פארט אוועק פון שטוב פארט ער זינדיגן מיר האט איינער געזאגט האט מיר אפען געזאגט איך פאר אויף אומאן יעדעס יאר ראש השנה א קלעסיקל זונה קאסט מיך דא איך ווייס פיר פינף הונדערט דאלער, און אין אומאן האב איך עס פאר צען דאלער, איך קען האבן דארטן דריי פיר טאג יעדן טאג זעקס זונות, עס קאסט מיך נאכנישט מיט די שפעזן וויפיל עס קאסט מיך דא. רבותי לעטס טאלק אפען, פון רעדן אפען זעמער ערגעץ אנגעקומען? פון באהאלטן אלע זנות זעמער אין ערגעץ נישט אנגעקומען אלע יארן, יעצט וויל איך רעדן ווייטער, לאז נישט דיין מאן פארן אליינס, אויסער דעם טוט זיך מיט כשרות האב ענק שוין געזאגט די אלע נוצן גוישע האטעלן, מען כשר'ט די אויווענעס, און אמאל כשר'ט מען נישט נאר מען נעמט דאבל רעפד און מען עסט געהעריג טרייפעס, אויפן פליגער איז אויך אזוי, מען לייגט אריין, דאס איז א טרייפענע אויווען ווי מען קאכט עס, ווי מען באקט עס, און אין די זעלבע צייט באקט זיך העם און עגס אויכעט, נאר וואס, ס'איז דא א היתר פון דאבל רעפד, איך בין מסכים, איך בין נישט קעגן די חזל חלילה, אבער די שאלה איז טאמער איז דא איין לאך, א קליינעם לאך גייט אריין די הבל אינעווענדיג, און איך קוק דאך ווען איך פאר מיט פליגערס, איך זע אייביג דא דא פאנטשט א האול, דא דא א האול פאנטש, מען ווארפט דאס, דאס איז פארפרוירן, סאו לאמיר זיך נישט צעלאזן, און נאכדעם איז דא די אנדערע פגעי הזמן, ס'פארן פרויען, ס'פארן פרויען וואס זענען גרושות, זיי באוויינען זיך אויס און זיי רעדן זיך אויס פאר פרעמדע אינגעלייט, און דער אינגערמאן כאפט א שמועס מיט איר און ער כאפט א טעלעפאן און ער כאפט א בליק. און ס'טויג נישט. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. ס'איז א חודש פון ונהפוך הוא, ס'גייט זיך אלעס איבערדרייען, כ'זע וויאזוי דער אייבערשטער טוט איבערדרייען דעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג, ס'איז ממש א נחת. ס'איז ממש א נחת וואס דא גייט פאר. די גיטין האט דער אייבערשטער איבערגעדרייט, מען האט איינגעזעצט די צוויי גרויסע רבנים, וואלמארק מיט עפשטיין, כ'ווינדער מיך צו דער עפשטיין האט עפעס צוטוהן מיט די עפשטיין בראדערס די חזירים. ס'איז דא איינער הייסט משה עפשטיין א זיידן בודק צוריק געמאלט ער פלעגט אמאל איך הער היינט ארענדזש אריינגיין אין סאטמאר בית המדרש און ער האט א ברודער איך געדענק נישט וויאזוי ער הייסט וואס ער האט אין קווינס אנגעטאטשט א קינד סא איך ווינדער מיך צו דער עפשטיין האט עפעס מיט יענעם און קען זיין ס'זענען משפחה מיטן ערוך השלחן ער האט אויך געהייסן עפשטיין געווען אין קווינס איז געווען א רב עפשטיין איך ווינדער מיך צו זיי האבן עפעס מיט איינער מיטן צווייטן טאמער איינער ווייסט זאל ער מיר מודיע זיין. דער אייבערשטער דרייט אלעס איבער. מען האט געזאגט ס'איז דא א פראבלעם מיט מציצה בפה, געגאנגען איינער א רב האט זיך אראפגעזעצט צו זעהן לאמיר זעהן וואס דא גייט פאר, יעצט פאר מציצה בפה מינימום די אטענשאן וואס האט זיך געגעבן פאר נחום ראזענבערג'ס טמא'נעם האטליין, איז דאך דאס אויך נישט געטון, זיך אראפגעזעצט זעהן וואס מען קען טון, ניין! איך האב געזאגט דעמאלטס, איך האב אן עצה פארן גאנצן מציצה בפה, דער טאטע זאל זיין דער וואס וועט מאכן די מציצה בפה, ער קען נישט שניידן, ער קען מאכן מציצה, און טאמער קען ער נישט צו ער עקלט זיך, איז פאר די פאר חברה וואס עקלען זיך העט מען נעמען א ספעשל מענטש וואס ער וועט מאכן מציצה, און דעם מענטש העט מען בודק זיין, ווען איז ער א ליטווישער און ער איז א בריסקער העט מען אים בודק זיין פאר יעדע ברית, און איז ער א חסידישער איד אדער איז סתם א ליטוואק א נארמאלער מענטש, העט מען מאכן א גיידליין, איינמאל א חודש, איינמאל אין זעקס חדשים, דערס סאו מעני וועיס צו סאלוו די זאך, נאר קיינער וויל נישט, יעדער וויל לייגן דעם שילד אויף יענעם, און מען מאכט גרויס געלט, און מען מאכט א גאנצן פארעידס, מען מאכט, מען וועט מוחה זיין קעגן בלומבערג, בלומבערג לאכט פון ענק, ער האט עס איבערגעלאזט יעצט צו די העלט דעפארטמענט, און די העלט דעפארטמענט גייט ענק אראפ ברענגען דעם גאנצן מציצה בפה. יעצט אז דער טאטע איז א חזר און ער האט הערפיס, און די מאמע איז א חזרת און זי האט אויך הערפיס,

שרייבט ער אויף יעדע זאך א טעם. יעצט אז ס'קומט א רב הונדערט יאר שפעטער און ער איז מסביר און ער זעהט אז דא איז היינט נישט שייך דער טעם, זאגט ער הגם דער חתם סופר שרייבט דעמאלטס אזוי וועגן דעם, אבער היינט איז אנדערש. און דאס איז זייער גוט, דאס איז נארמאל. דא קומט מען מיט א פאשקוויל, איך האב אסאך געלט, איך קען ארויסגעבן פאר יענעם פאשקווילן איך וויל אים ארויסרירן פון די קאמיוניטי, און מיט דעם האט מען אלעס גענדיגט. און יעצט קומט אבער א ונהפוך הוא אויף דעם, יא ס'דרייט זיך יעצט איבער, זיי הרג'נען זיך שוין ארום אין ירושלים מיט די פאשקווילן, זיי וועלן זיך אונטערברענגען איינער דעם אנדערן ביז מ'וועט זיך אראפזעצן און מ'וועט מאכן סדר, ווינסטאן טשורטשיל האט געזאגט אז די דריטע וועלט מלחמה וועט מען זיך שלאגן מיט שטעקענעס און מיט בעזעמער, ער זאגט די גאנצע וועלט וועט האבן אזויפיל אטאם קראפט אויפצורייסן זיבעצן מאל די גאנצע וועלט ארום און ארום און פארפעסטן די אלע וואסערן אז מ'וועט קיינמאל אויף די וועלט נישט קענען וואוינען. דא האבן זיך אראפזעצן אלע חברה און זיי האבן זאגן ליסען לאמיר צוריק גיין מיט שטעקענעס און איינער וועט געווינען און יענער וועט בלייבן דער מלך העולם ווען נישט בלייבן גייען מיר דאך אלע אונטער און דאס דארף דא זיין מען דארף זיך אנהייבן אראפצוזעצן דערס סאו מעני טינגס וואס מען קען פארעכטן און מען דארף פארעכטן און קיינער טוט גארנישט סא די גוטן האט שוין די יו עס גאווערמענט גענומען אין די הענט און ס'טוט זיך מיט די אלע וויזיטעישאנס די פרויען האבן אנגעהויבן די מענער זענען חזירים אהער מיט אהין, אונז ארבעט מען מורא'דיג אויף דעם אז ס'זאל נישט זיין די אלע זאכן ווייל דאס איז דאך ממש הוצאת שם רע, ארבעט יעצט די גאווערמענט אויף א סיסטעם, ס'איז דא אסאך סטעיטס וואס מ'האט עס שוין אריינגעברענגט, אז א פרוי זאגט דער מאן איז א חזיר זענען זיי ביידע שולדיג, ווי דאנט בעליוו נידער אוו דעם, וויזיטעישאנס באקומט דריי טעג דער טאטע אין הויז, דריי טעג די מאמע, און דעם זיבעטן טאג דאס איז שבת העט מען מאכן. אדער איינמאל פאר איינעם אדער פארן צווייטן אדער ביידע וואטעווער איט שוד בי. יעצט, דער מאן עט נישט דעם אפוואשן דעם סטאוו מיטן געז רענטש נאכדעם ווען ער עט קאכן און ער דעם טוילעט מיטן סיט נישט אפפוצן. סאו בעסיקלי גייט די פרוי אנהייבן צו דארפן קלינען די הויז. און וואנס שי העז טו קלין די האול האוז זוכט זי נישט דעם וויזיטעישן. און ס'שרייען אלע אוי דער מאן ער איז מעגן מעגן. רבותי איך קען נישט קיין עיגון פון א אינגערמאן איך קען זייער אסאך פעלער עטס ווייסט איך בין א כלל טוער איך בין נישט פון די גאס איך קען נישט קיין עיגון וואס א פרוי איז נישט געגאנגען אין קאורט און זי האט פארשעמט איר מאן און גערעדט די מיעסטע זאכן אויף אים און נאכדעם איז זי געקומען מען איז מיך מעגן נו וואס האסטו געוואלט ער זאל דיר געבן א גט ער זאל עס דיר דעליווערן אויף א גאלדען פלעטער דו האסט דאך אים פארשעמט און פארשמירט ער דארף דאך נאך ארויסגיין אין די גאס ער דארף חתונה האבן. סא דאס גייט זיך אויך ענדיגן. ווער טוט עס אלס? דער באשעפער. ווען דער באשעפער זעהט אז אידן זענען אין צרות און זיי בעטן אים, און זיי טוען וואס זיי קענען, זאגט דער באשעפער ס'עט זיין ונהפוך הוא, וואטש ענד סי. דער חודש אדר. דער חודש אדר עט זיין אזא ונהפוך הוא. פאר וועבערמאן איז אויכעט אין אדר האט מען אים איינגעזעצט. ברוך מרדכי'ן עט מען איינזעצן אין אדר מערצעשעם. ס'עט זיין א ונהפוך הוא פאר אלע אידישע צרות, די ברית'ן, די מציצה בפה, איך שריי צו די רבנים, היינט קען מען זיך ארויסזעצן, איך האב א פתרון פאר די גאנצע זאך, פארוואס דארף איך מסכן זיין מאכן א סכנה א מענטש, זאל דער טאטע מאכן מציצה, ער זאגט דאך ער איז ער איז ריין, ער האט נישט געזינדיגט, זאל ער זיך אויסלערנען ווי אזוי מען מאכט מציצה בפה, ס'איז דא אסאך טאטעס וואס מאכן ביי די קינדער ביי די זיבן אכט און ניין און צען יאר מציצה בפה, אין סאם קעיסעס געלאור, עטס ווייסט מען האלט אין איין איינזעצן, עטס זיך אויסלערנען ווי אזוי מען מאכט מציצה בפה.

אז אונז זעמער בני תורה שומרי תורה ומצוות, און מען זינגט מיר אתה בחרתנו מכל העמים, האט די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט געמוזט זיך אריינמישן אין די חדרים אז ס'זאל נישט זיין קיין זנות, און אין ביי די מיידל סקול ס'זאל נישט זיין קיין זנות, דו ביסט דאך דער אתה בחרתנו, דער גוי נישט קיין אתה בחרתנו, שטייט ויהי בשלח פרעה, ס'איז א צער אז פרעה האט ארויסגעשיקט. ווייל אזוי וואלט געבליבן אייביג אז פרעה האט אונז ארויסגעשיקט אונז דארף מען דאנקען פרעה'ן שכוח פארן ארויסשיקן האט דער אייבערשטער געזאגט ניין ניין ניין ער האט דיך ארויסגעשיקט אבער ער האט דיר נאכגעלאפן ער האט דיך געוואלט צוריק ברענגען איך דער אייבערשטער האט אים אריינגעווארפן אין וואסער מרכבות פרעה וחילו ירה בים איך האב עס געטוהן ס'זאל נישט בלייבן א זכרון אז פרעה האט עס אונז געטוהן און און דאס וואס אונז לעבן מיר יעצט און וואס מ'האמיר געלעבט אין בית המקדש צייט איז געווען א שכוח פאר פרעה חס ושלום. עטס ווייסט וואסארא חילול השם דאס איז פאר די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט און מען אונז שולדיג זיין א טובה ביז משיח קומט און נאכדעם אויך? מען וועט זאגן דער גוי האט אונז צוגעהאלפן מיט מציצה בפה, ער האט אונז צוגעהאלפן מיט דין תורות, ער האט אונז צוגעהאלפן מיט די גיטין, ער האט אונז צוגעהאלפן קעגן מאלעסטינג יונגלעך און מיידלעך, העי, ער איז דאך שוין באלד אזא ערליכער איד ווי אונז אלע. און אפשר נאך מער אויכעט. און דאס וויל איך ענק זאגן, ס'קומט פרייליכע צייטן, ס'קומט א צייט א חודש פון ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נישט אין די גוים, נאר אין די אידישע שונאים. ס'איז געווארן אזוי פארקרומט אלעס. ווען איינער קריגט זיך מיט א צווייטן אויף דיני ממונות, קריגט ער זיך דען מיט דיני ממונות מיטן צווייטן? איז דען דא א רב וואס ער קען חושן משפט וואס דער רב זאגט איך וועל ענק זאגן פונקטליך וואס דער דין איז? א א נעכטיגן טאג. ס'איז שמואל פריד ווערסעס גראז, צוויי גנבים, און זיי פירן עס. וואו זענען די רבנים? און נאכדעם מען כאפט אן סתם א רב ווייל ער האט אפאר שיפע טאשן הייסט ער ער איז א רב? זיי האבן איבערגענומען די הכשרים זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך מיט זיך, זיי האבן איבערגענומען צו זיין אלע מוהלים, זיי קענען נישט מל'ען געהעריג, זיי זענען אלע שטופי זימה, זיי ברענגען אריין קראנקהייטן פאר אלע קינדער, ס'דא ווידער א קעיס, שוין ס'עט נאך זיין הונדערטער קעיסעס, וואטש ענד סי. ווער זאגט ס'באלאנגט צו זיי? ס'באלאנגט צו אן אומן, איינער וואס ס'פארשטייט צו קעמיקלס דארף ווערן א רב המכשיר, איינער וואס ס'פארשטייט גוט צום חושן משפט דארף ווערן א חושן משפט רב, דארף צוגיין צום חושן משפט רב צוויי אידן און זאגן איצט וועלמער זיך פארגלייכן אן א געלט אין א האלבע שעה טוט ער זאגן פארוואס דו ביסט גערעכט און פארוואס דו ביסט נישט גערעכט אזוי טוט שאפראן, אין ארץ ישראל האט ער עפעס איין שעה יעדע וואך? זיי ווארפן זיך דורך, איך מיין ס'מוצאי שבת, ווארפן זיך דארטן דורך אין די שעה אפשר הונדערט דין תורה'ס, וואו ר' זונטאג שרייבט מיטן פאלק, און ער זאגט מהיכן דנתוני, פון וואו און פון וואס און פון ווען קומען דא אזעלכע גענגסטערס, גראז, קומט דא א שמואל פריד, א אויסגעפרעסענער שייגעץ, א גענגסטער, א מערדער, ער האט אונטערגעברענגט מעכל לעבאוויטש פאר גארנישט, און נאכדעם האט ער נאך ארויסגעגנב'עט פון אים א קינד זאל ווערן זיינס א שניר. א גענגסטער פון די ערשטע קלאס. דאס איז וואס ער איז, און די חברה נעמען זיך אן דער זאגט אזוי און דער זאגט אזוי, ס'האט ס'האט שוין מיטן אמת אינגאנצן גארנישט, פרעג גראז און פרעג שמואל פריד ווער האט דיר געזאגט די טענות, ער האט עס אליין געמאכט, דער בעל דין ווייסט אפילו נישט דערפון, דער בעל דין האט אפילו נישט שלא עלה על דעתו, און דאס איז געווארן די גאנצע זאך, מען שלאגט זיך מיט פאשקווילן, מען שרייבט נישט אונטער קיין בריוו, און מיט דעם מיינען זיי האבן געווינען.

דאס אלעס האט מען געמעגט, וואס האט עטץ געמיינט אז דאס וועט נישט ארויסקומען? יעצט איז דער חודש פון ונהפוך הוא, דוד שמידל מיט די אלע רשעים, אינאיינעם מיט שטערנבוך, און אינאיינעם מיט טוביה חטא זונטאג מאנטאג, אלע וועלן אראפגיין, ווען דער אייבערשטער וועט אונז ווייזן אהבתי אתכם אמר השם. יעצט למעשה איך וואלט שוין נישט אזוי געארט ווען די אמעריקאנער גאווערמענט וועט נעמען קרעדיט, און ווען מיר האבן טרומאן מיט אייזנהאוער און זיצן אין גן עדן, ס'וואלט מיך נישט געארט, אבער וואס זאל מיר ענטפערן אז בן גוריון, און משה דיין מיט די אלע חברה מוז זיצן אין גן עדן ווייל די איזרעלי גאווערמענט ארבעט מוראדיג קעגן פעדאפיילס סאו זיי דארפן באקומען שכר פאר די אלע זאכן און מיר האבן א גרויסן פראבלעם רבותי. שוין יעצט האב איך געוואלט רעדן א וויכטיגע זאך, איך זאג דאך אלץ מיט אונזערע דורכפעלער אונז האלט מיר אין איין האבן דורכפעלער.

זע מיין, נאכדעם איז דא א דריטע ישיבה וואס האט זיך געהאט אויפן האטליין, מיט א יאר צוריק האבן גענומען די גרעסטע צוויי לויערס און פרעגן צו זיי קענען נישט האבן א לאו סוט אפאר יאר ארום, האבן זיי די לויערס געזאגט יו קען העוו עניטינג, יאל העוו טו פייט, סא אונז האבן נאך א דורכפאל, די ישיבה אוניווערסיטי האט א טרי הונדערט און עיטי מיליאן דאלער לאו סוט, און די דזשאדזש האט ארויסגעווארפן דעם קעיס אז מען קען עס נישט פראסעסן ווייל ס'איז פעסט סטעטש אוו לימיטעישן, איז די לויער זאגט פארן דזשאדזש איך ווייס אויך אז ס'איז פעסט סטעטש אוו לימיטעישן אויף וואס בין איך געגאנגען מיך שלאגן, ווייל ביז יעצט דאך איז נישט געשען. צו אינגאנצן נתגלה געווארן אז מ'האט געמאלעסטעט קינדער איינס נאך עס אנדערע, א יאר צוריק ווען נארמען לאם, נחום לאם, האט מודה געווען אז ס'איז אמת, איז דעמאלטס הייבט זיך אן די סטעטש אוו לימיטעישן, פון דעמאלטס הייבט זיך אן די קריים, און פון דעמאלטס דארף מען זעהן ווען ס'לאזט זיך אויס די סטעטש אוו לימיטעישן, ווייל ביז דעמאלטס האט מען דאך עס נישט געטוהן, קען איך גיין פיילן יענעם א לאוסוט, און ער זאגט ער גייט יעצט אין א העכערן קאורט און מ'האף מיר ער וועט געווינען, זעהסט אין א העכערן קאורט געווינען אייביג די אידן, ברוך מרדכי האט געווינען אין א העכערן קאורט, אונז האף מיר זיי וועלן אויך געווינען. יעצט איך וויל נאר זאגן סתם אויף די רעקערד איך בין נישט קיין לויער נאר אזוי ווי ברוך מרדכי האט באצאלט פאר איין וויקטעם פאר טורנהיים'ס טאטן האט ער באצאלט זעקס הונדערט און עפעס טויזענט דאלער סיקס האנדערט און פארטי און סאמטינג טאוזענט דאלער ס'האט באצאלט א מארגעדזש פון א הויז ווי ער האט די קראקעווער שיל און ער האט באצאלט פאר סרולי רובינשטיין האט ער באצאלט? איך הער אכט הונדערט טויזענט, איך הער ס'איז נאך נישט דורך אינגאנצן, ער דארף נאך דורך גיין א סייקיק עקזעם, איך קען נישט די אלע זאכן, ס'אינטערעסירט מיך נישט. יעצט וויל איך פרעגן א שאלה, ער האט מאלעסטעט אפאר טויזענט קינדער, אויב זיין זוהן צאלט אלע זיינע חובות קען זיין ער איז א שותף מיט אים, קען זיין ער צאלט פשוט נישט אלס גוטסקייט, נאר קען זיין ברוך מרדכי איז א שותף, איך האלט אז יעדער זאל אנהייבן צו לויפן כאפן דאס געלט, דער וואס ער איז א וויקטעם פון אים זאל כאטש מאכן א לאוסוט, ווילסט אים נישט איינזעצן ווייל ער גייט עניוועי זיצן, מאך אים כאטש א לאוסוט. נישט קרימינעל נאר סיוויל. רבותי ס'איז דא א פתח און חרטה ס'איז דא אן אופענינג ס'עפענט אויף די גאנצע סוגיא ברוך מרדכי'ס זוהן צאלט פאר ברוך מרדכי ווייל ער איז מסתמא שותף און אזוי גיי מיר אונז אויסלערנען דעם עולם נישט ארבעטן אויף אן אנדערן וועג נאר מיט לאוסוטס סא אונז האמיר נאכנישט פארלוירן מיט ישיבה אוניווערסיטי אונז האף מיר נאך ס'וועט זיין די זעלבע ווי דא, מ'האט פארגעסן, א דעטעקטיוו פון דרייסיג יאר האט פארגעסן צו געבן א פעיפער, און אלן דערשאוויץ וועט טאנצן ווי א דאגי, און ער וועט ארויסנעמען די פייל, ער וועט גיין צו א קאורט אוו אפיעלס, און ער וועט מיטנעמען א דיעלע, און ס'וועט זיין לעבעדיג צווישן ענק, ניינניינניינניין, אונז האף מיר נאך אז די ישיבה אוניווערסיטי וועט פארלירן, און נאכדעם האבן זיי נאך צוויי לאוסוטס, בקיצור ס'איז א ביליאן דאלער וואס מ'גייט צו סוען. און אזוי זאל זיין בלע המוות לנצח.

און דער ירושלימ'ער רב איז געווארן דעפרעסט, ער זעהט שוין אז ער האט אנגעארבעט דעם גרעסטן חורבן ביי כלל ישראל. נארמאל ביי יעדע מלחמה דארף מען זיך אראפזעצן. תשים מאכט תשמע שניהם יחד מדברים, אזוי זאגט דער בעל הטורים, אלה משפטים אשר תשים לפניהם. מען מוז אויסהערן אלע צדדים, און דאס האבן אונז געלעבט אייביג ווי די חיות. ווען ס'איז געווען למשל די מלחמה. וועגן יא גיין צו די וואלן צו נישט גיין. אונזער הייליגע רבי האט געזאגט איך גיי מיך אראפזעצן מיט אלע גדולי הדור און עס דורכשמועסן איך גיי זיי מסביר זיין פארוואס מען טאר נישט. פאר ער איז נאך געקומען אויף ארץ ישראל האט מען שוין געהאט ארויסגעגעבן צעטלעך ס'א חוב קדוש. אזוי זעמיר אונז אויסגעלערנט געווען, אונז זעמיר אויסגעלערנט איך האב נישט מיטן צווייטן צד גארנישט, איך טו וואס איך וויל, איך שטעל פאשקווילן, דעטס איט. און אזוי האט מען זיך געפירט דא אלע יארן. ס'האט מיך קיין שום רב נישט גערופן פאר ער האט ארויסגעגעבן א בריוו קעגן מיר, וואס איך בין נישט א חלק פון כלל ישראל, איך בין נישט אזא שיינער בעקגראונד ווי חיים פלאהר דער דר'ערדליגער, סאו איך ווייס נישט צו זיין באבע געגאנגען אין א מקווה, איך ווייס גארנישט וועגן אים, איך ווייס ער איז א בעל תשובה, און די זעלבע האבן מיר געהאט צענדליגע אזעלכע בעל תשובות, רב ביק האט זיי מקרב געווען דארטן אין די בראנקס און דער מלאך דא אין ווילימסבורג, וואס פארוואס האב איך נישט געהאט קיין רעכט מען זאל זיך אראפזעצן מיט מיר? און אזוי האט מען געפירט אלע יארן, און יעצט עסט עטס דעם גארביטש, דער געט ארויס צעטלעך אויף אים, דער אויף יענעם, כ'רעד באלד א גאנצע אריכות. דער חורבן איז געווען ווייל קיינער האט נישט געהאלטן פון דעם פסוק תשים לפניהם תשמע שניהם יחד מדברים, מען דארף זיך אראפזעצן. עניוועי, יעצט איז דא גבעת ירושלים, סטראשעט חיים פלאהר, עטס מיינטס אז דער וואס ער פירט די גאנצע זאך, דעם געבויעכץ מיט אלעם און הייסט סלאנים, איר מיינט ער איז א מפיל קינדער? דער זעלבער רוצח פונקט ווי לייזער קעסטענבוים, דאס איז די אלע ווען זיי קומען צו א געוויסן פונקט קומען זיי צו דעם אז טאמער איינער שטייט צום וועג הארגענען זיי אים, האבן זיי יעצט געסטראשעט חיים פלאהר מוראדיג אז מען גייט אים הארגענען טאמער ער האט נישט צוריק צו ווייל ער נעבעך אראפגעפארן צו זעהן וואס דארט גייט פאר און האט געזאגט יא מען גראבט טויטע, סאו יעצט זענען זיי אינגאנצן אנגעווייטיגט אויף אים, וואס ביסטו אנגעווייטיגט אויף אים? דו גראבסט טאקע טויטע? דו ווילסט נאר נישט אז אונז זאל מיר וויסן? סאו, יעצט, חיים פלאהר דארף פארשטיין, ווען א מענטש קומט אראפ אויף די וועלט, קומט ער אראפ מיט א געוויסן, יעדער דארף פאררעכטן עפעס. ס'דא אין ישמח ישראל, האב איך געזען די דרשות אויף ראש השנה, זאגט ער, ער זאגט מוסר, זאגט ער, דער אייבערשטער זאגט, דו האסט דאך דיר אויסגעוועלט דאס וואס וואס דו האסט, דער אייבערשטער געבט א טשויס אויף יענע וועלט, קומסט אראפ מוזט דאס און דאס פאררעכטן, זאגט ער דער אייבערשטער, דא וועסטו האבן אזא פראבלעם, דא אזאנס, און דאס און דאס פאררעכטן.

יעדער מענטש מוז דורכגיין וואס ער מוז דורכגיין, איז געקומען א איד ווי חיים פלאהר, א דר'ערדליגער, א גראבער אנגעפרעסענער יענקי דודל דעני, איך ווייס אפילו נישט צו ער האט געגעסן כשר'ס א גאנץ לעבן, איך ווייס נישט ווען ער איז געווארן א בעל תשובה, איך ווייס גארנישט זיין היסטערי, קומט דער יענקי דודל דעני, און געבט א שרייב אונטער אויף נחום ראזענבערג, פארוואס נישט? נאכדעם האט ער דאך שוין געזעהן אליינס אז ער האט נישט גוט געטוהן, ער האט געזעהן, ער האט געזעהן ביי די מעשה מיט ברוך מרדכי'ן אז ער האט מטמא געווען א גאנצע שטאט מיט קינדער, און ער האט געזען די אלע זאכן, און ער האט זיך נאך מיטגענומען א שותף דער וואס ער ער האט טאקע זייער רחמנות פארן רבונו של עולם, דער גאלד, חזקל גאלד, זיי זעען דאך ס'איז נישט גוט געפארן, נאר וואס?
וועגן יענעם האב איך באגראבן, האב איך אים אין דר'ערד, זאל ער זיך אליינס ברעכן קאפ. בקיצור, יעצט איז געקומען איינער וואס האט אים געגעבן לאנד צו בויען זיינע מוסדות, זעט ער וואסערע א פעיק פאוני פראוד ער איז, האט ער צוגענומען איינס צו צוויי צו דריי פיסעס אוו לענד, ווייל דעם עולם קען מען היינט נישט פאפן. די אמאליגע אזיאטישע ביליגע געשעפטן, דאס ארבעט נישט היינט. איז מען געקומען צו אים האט מען אים געזאגט שרייב אונטער אויף נחום ראזנבערג האט ער געזאגט אנטשולדיגט איך קען נישט איך קען נישט דעם מענטש איך וויל הערן וואס גייט פאר איינער האט אים אפילו געפרעגט זאג מיר דו האסט אויסגעהערט דאס מנובלות וואס נחום ראזנבערג האט געזאגט אויף דעם האסטו אונטערגעשריבן זאגט ער ניין איך גיי נאך אויסהערן זיין מנובלות נו אז דו האסט נישט קיין צייט אויסצוהערן מיין מנובלות האסטו נישט געדארפט האבן קיין צייט אז דו זאלסט אונטערשרייבן. נאר וואס דארט איז געקומען דער יצחק שטערן מיט אפאר שקצים און צוקריקן חברה, און זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט. יעצט קומט דער גבעת ירושלים און זיי סטראשען אונז פלאר פלאר וואס האסטו געטון דו שייגעץ רשע טמא'ניק, ביסט געגאנגען ביסט אוועקגעלאפן פון א פסוק אין חומש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם תשמע שניהם יחד מדברים, דו האסט גענומען א מענטש דו האסט אים סתם אזוי פלעטן אים אוט, ער האט זיך נישט געלאזט ברוך השם, אבער וואס האסטו געטון? איז בקיצור יעצט צאלט מען דיר צוריק פון הימל, דו ביסט אראפגעקומען מיט אזויפיל צער מוזטו דורכגיין, סאו אויב מען גייט עס נישט דורך פארן אייבערשטן גייט מען עס דורך פארן סמך מם, פארן אייבערשטן האסטו עס נישט געוואלט דורכגיין, האסט נישט געוואלט אויסהערן אז די קינדער זענען אין דזשעפערדי ווען מען טאטשט אלע קינדער, דיין אייגענער נעפיו פלאר,

זיי מוזן דיך נישט נאר הרג'ען אויף סתם אזוי, ביסט דאך א מוסד פירער, זיי קענען דען די מוסד אונטערברענגען? זיי הארט דען אז דו האסט א מוסד? ווי דיך האט דען געהארט אז איך האב געטרייעט צו שרייען דעם דבר השם? קיינעם הארט דען גארנישט, יעדער קוקט וויאזוי אים איז גרינגער. סאו איך האב אמת אזא מורא'דיגע הנאה אז חיים פלאהר כאפט גוטע פראסקעס זאל ער זיך אויסלערנען, לכבודי לא מחיתם, לכבוד בשר ודם מחיתם. ווי קומסטו אריין מיט די געגראבעכצער אויף ארץ ישראל בשעת ווען דא ביי אונז האט מען מאלעסטעט איינע פון צען מיידלעך, דו האסט א מיידל סקול? איינע פון צען מיידלעך זענען געווארן מאלעסטעט פון לעסביען טיטשערס, און איינע פון פינף קינדער זענען מאלעסטעט פון די חדרים, און אינעם מקווה איז יעדעס צווייטע קינד געווארן מאלעסטעט, סא ווי ביסטו אנטלאפן אויף פישפיקלאדיין און קרוקע און יריד ה זוכן מצוות אז מען גראבט טויטע? נישט וואס איך זאג דו האסט געטון שלעכט, דו האסט גוט געטון, נאר דו ביסט א פעיקער, דו בלאזט. דו גייסט מיטן ווינט, און דו טרעטסט אויף די תורה, און דיך אינטערעסירט נישט דער אייבערשטער מיט זיין תורה, דיך אינטערעסירט ווי דו עסט קענען מאכן א באק, און ווי דו עסט ווערן פעימאס. שעים אן יו ראביי פלאר. איך ווינטש דיר אז מען זאל דיך אויכעט נאך ארויסגראבן פון דיין קבר אמאל בעוון חיים מתים נחטטים. ס'שטייט. איך האב יעצט געטראפן אין זוהר הקדוש אינמיטן לערנען שטייט אז אין דעם קומט אסכרה פאר קליינע קינדער, גייטס קוקן וואס טוט זיך אין אלע שפיטעלער וויפיל קינדערלעך זענען קוים געבוירן זיי האבן קענסער אסכרה דאס איז א קענסער שטייט אין זוהר פאר איין טעם קומט דאס ווייל מען איז פוגם בפגם הברית אזוי זאגט דער זוהר און שטעל דיר נאך פאר א קל וחומר בן בנו של קל וחומר ווען מיט וועם איז פוגם און נאך דאס קינד אליינס שטעל דיר פאר דאס מיינט דער זוהר מיינט ווען איינער אן עלטערע מענטש טשעפעט מיט א צווייטן עלטערן מענטש און ער טוט זנות. שטעל דיר פאר ווען ער טשעפעט מיט א קינד, וועגן דעם שטארבן די קינדער מיט אסכרה. און חיים פלאהר זיצט קאלטבליטיג און געבט ארויס א בריוו אויף נחום ראזענבערג און האט נאך א חוצפה אונטערצושרייבן אז אלע מיינע מקוואות זענען פסול. חיים איך פארהער מיך מיט דיר הלכות מקוואות. עני טיים אויף א סטעידזש ביידע מען דארט שטיין. און די וועסט מיך פרעגן יעדן ש"ך און טורי זהב און איך וועל דיך פרעגן, און נאכדעם וועסטו געבן א שרייב אונטער א בריוו איך האב אים פארהערט און ער קען נישט ס'איז סתם א ב ב ב אבער ער האט א האטליין א שמאטליין. די לאולייף די, די ביסט א טיפיקל אמעריקאנער, ס'זעהט זיך אז די שטאמסט פון מחללי שבת און פון אוכלי טריפות, איך זאג נישט אז די ביסט, איך ווייס נישט, איך ווייס נאר יו יור ביהעיוויער סאונדס עקזעקטלי טיפיקל. סא די גייסט זיין יעצט דער מחנך פאר די נעקסטע דזשענערעישאן, די האסט די סקולס, און סרול האגער המצרי וועט דיר איינטיילן ווען צו קומען פאר אן אסיפה און וואס מזאל דארטן באשליסן. הא הא, כלל ישראל נאך נישט געשטאנען אזוי נידריג אפילו אין דעם צייט, אין די ארגסטע צייטן. יעצט איך וואלט זאגן נאך א זאך, סקומט זיך א גרויסער מזל טוב פאר בעלז און אלע חזירים מיטן גרויסן בעלזער רב, א פעיק פאוני פראוד ווי אלע שקצים, זיי האבן אריינגעלייגט דא שווערע געלטער און צוגעזאגט טשארלס היינס מיליאנע דאלער ער זאל ארויסלאזן דעם דייטש, פארוואס? ווייל דייטש איז דאך א גאנצע מעשה ווי אזוי ס'גייט געקניפט און געבינדן, ער האט א ברודער וואס ער האט גענומען די טאכטער פונעם אנטווערפענער רב, פארשטייסט? ער איז אזוי אנטווערפענער רב ווי איך. דער רב האט דארט געשריגן און געלאזט צוואה מען זאל נישט נעמען קיינעם נאר זיין זון, און ער איינער האט עס געוואלט איבערנעמען האט ער נעבעך געכאפט א מיתה משונה א א א ער צוגעענדיגט נישט גוט, סאו ענדליך ס'איז שוין אזויפיל יאר נאר ס'איז נישט דא קיינער איז ער געווארן אנטווערפענע רב, סאו א פאסטן וואס קיינער האט עס נישט געוואלט אננעמען, קיינער האט נישט געוואלט טשעפען דעם פריעריגן אנטווערפענע רב, קיצור האט ער געגאנגען און ער געכאפט א גליק שידוך דייטש, ס'קומט זיך אים, אזא שידוך קומט זיך אים, ווייל דער זיין איידעם איז אויך געווען מאלעסטעד. און יעצט ווייסט מען מיט וועם פון דעם קיש קיש וואס האט געהאט די קעיטערינג אין מאנטריאל, וואטש און סי וויאזוי ס'וועט זיך ביי אים אויסלאזן. סא עניוועי, איז מען געגאנגען בעלז און זיי האבן איינגעלייגט מורא'דיגע כוחות אז ס'זאל נישט זיין קיין פגם משפחה, ס'זאל זיין גוט ווייל ער איז א בעלזער חסיד, דער אנטווערפענער רב האט מען געמאכט אז אז ס'מוז געשען אז מ'זאל אים ארויסנעמען, מ'זאל אים נישט אריינזעצן, מ'האט אים אריינגעזעצט, בקיצור מ'האט אים ארויסגענומען. ער איז שוין אינדרויסן, ער האט באקומען זעקס חדשים און ער איז אפגעזעסן צוויי דריטל, ער איז אינדרויסן, פיין, נאו פראבלעם. יעצט וויל איך זאגן פאר בעלז, עטץ האטס א פראבלעם, נישט איך האב נישט קיין פראבלעם, נאר עטץ. פארוואס? זייער פשוט, עטץ ווייסט פארוואס? ווייל עטץ דארפטס אים יעצט אנהייבן צו וואטשן, ער גייט דאך דאווענען בעק אין בעסמעדרעש, ווייל טאמער נישט, וואס האסטו אים געדארפט ארויסנעמען אז ער זאל דאווענען אין פאפא אדער אין קראכמע טראסכמעס טריט? סטריפצקע האטס דאך אים נישט געדארפט ארויסנעמען. סא ער גייט יעצט האבן א פראבלעם. ער גייט דאווענען בעק אין בית מדרש און ער גייט ווידער טאטשן אלע קינדער. קוק וואס איז געשעהן מיט משה טורנער. ער האט שוין געטאטשט האט ווייעלעיטעד די בעיל. ער גייט ווייעלעיטן די בעיל און ער איז פארכאפט אין דעם. און עטס האטס א פראבלעם. און נאכדעם האטס עטס נאך א גרעסערן פראבלעם. ער איז יעצט א רווק. ער איז א נישט פארהייראטער מאן.

און דערווייל בעקט ער אלע חזירים. וואס גייסטו יעצט טון מיט דעם חזיר? ווי? ווי גייסטו אנקומען אין בעלז מיט אים? העט ער אריינגיין אין בית כסא דארט אים נאכלויפן און וואטשן? העט ער אריינגיין פאר אים אין בית כסא אויסטשעקן צו קיינער איז נישט דא? סאו וואס האסטו יעצט אז דו האסט אים ארויסגענומען? דו האלטסט מ'וועט געבן פאר אים העלפ הונדערטער טויזענטער דאלער א נעכטיגן טאג? מען האט נישט געגעבן פאר אהרן מרדכי'ן קיין העלפ, מען האט קיינעם נישט געגעבן אין בעלז קיין העלפ. סאו יעצט האט עטץ דעם פראבלעם נישט נחום ראזענבערג. יעצט גייטס עסט עס אויף. אהרן רייז ראז ריז. באט ווען די יודע דבר אינסייד האט מיר געזאגט אז ער נעבעך א וויקטעם פון פירער, יענקל פירער האט אים געמאלעסטעט אלס בחור. ער איז טאטעל משוגע, פרויען זאגן ער רירט זיי אן אין די סטארס, ער גייט אריין פרייטאג נאכמיטאג ווען ס'איז געשטאפט די סטארס, ער גייט ארויף אויף די באסעס, ער שטופט זיך אריין אין יעדן. יעצט הער איך זאגן, איך נעם זעכצן דיסקלעימערס, איך הער זאגן אז ער נעמט הארמאנס ס'זאל אים אפשטעלן די תאווה, און ער גייט נעבעך א גאנצן טאג ארום פול מיט תאוות, ס'העלפט אים נישט אפילו. ס'העלפט אים נישט די מעדיקעישאנס אויך און זיין טאטע הייסט שייע דאכט זיך מיר, שייע רייז רוז ריז, ער איז א גבר אלים און מענטשן האבן פאר אים מורא, ס'דא ווייבלעך, וויזשניצער מיט בעלזער, וואס זיי זאגן אז ער האט זיי אנגעטאטשט אינמיטן א פאבליק סטאר, נאר דער טאטע קומט סטראשען טאמער העט מען גיין איינמסר'ן צו די פאליס וועט מען וועט מען וועט מען. און ער לויפט צו די רבנים, די רבנים זאלן אים בעקן, און אלץ ווייל ס'איז א כח פון בעלז, ס'איז א כח הרב, מען קומט אן אז ר' בערעלע הייסט מען זאל בעקן זיינע חזירים, סא וואס גייט זיין צוויי יאר און פינף יאר און צען יאר ארום, בערעלע וועט האבן אלע חזירים ביי זיך עפענטליך, אונז שלאגן מיר זיך נאך, סאטמאר העט אויך אויסזעהן האלבלייטיש, ס'זעהט שוין אויס האלבלייטיש, און אלע אנדערע חסידות'ער זעהן אויס האלבלייטיש, און בעלז וועט בלייבן ווייל זיי האבן א פאוערפול רבי. און נאכדעם העט עטץ באקומען א גרויסן צדיק א ר' אהרן מרדכי'לע, דעמאלטס העט עטץ קענען קראצן מיין קאפ. כ'פארשטיי באמת נישט, מ'האמער געהאט צוועלף עדות אז יענקי פירער האט אנגע'חזר'ט בחורים, און ס'איז געקומען אריין גיין צום רבי און איז געקומען דער מרדכי רוטנער, חיים מרדכי, כ'ווייס ווי ער הייסט דער מרדכי רוטנער, און ער האט געזאגט זיי זענען נישט באגלייבט. די אלע מעשות וואס דו דערציילסט פון רבי אהר'לע בעלזער ביסטו אויך נישט דעמאלטס באגלייבט. דו ביסט דאך אויך נאר באגלייבט וועגן דעם ווייל דו ביסט דאך אן עד אחד נאמן. אבער אז דו גלייבסט נישט קיינעם גלייבן מיר דיר אויך נישט. איך האלט דו ביסט קיינמאל נישט געווען קיין גבאי ביים בעלזער רב. איך האלט דו ביסט סתם א ליגענער. דאס הייסט דו גלייבסט נישט? א מענטש האט א חזקת כשרות און ער איז באגלייבט. סאו רבותי, בעלז האב הנאה פון ענק. אזוי ווי אהרן מיט זלמן לייב'ן האבן דיסמענטלט סאטמאר, אזוי דיסמענטלט עטץ בעלז. און הלוואי ווען איינער זאל אריינגיין צום בעלזער רב און אים זאגן הער אויס ס'איז דא ערנסטע קלאגעס, דיינע נאנטסטע מענטשן די טאפ טאפ טראסטעד פיפל זענען פעדעפיילס פירסט קלעס, און דעמאלטס וועט זיך אפשר אפשר עפעס מאכן. אבער קען זיין נישט, קען זיין די רב דארף האבן אז דער אנדערער פירער זאל אים דארטן אונטערווישן און ער זאל אים דארטן העלפן, ער קען זיך נישט בארירן, איז מוז ער אוועק און די גאנצע משפחה, ווייל איף דעטס די קעיס זעמער אין גרויסע צרות. דעמאלטס ווי העוו א סיריעס פראבלעם. אנבעליוועבל. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז געווען אין אנטווערפן האט מען געלאזט עזריאל טויבער. עזריאל טויבער איז א נואף. א דאקטער א סייקאלעדזשיסט וואס ער געט פאר א ווייבל פאר א מיידל געט ער טעראפי האט מען דערציילט אז עזריאל האט איר ארויפגערופן אין א אין מאנהעטן אין א האטעל. און ער האט איר געזאגט לייג דיך אראפ אויפן קאוטש איך וויל מיט דו זאלסט דיך אויסרעדן פאר מיר, הי וואס טרייאינג טו גיוו א טערעפי, עזריאל איז אויכעט אזוי ווי נחמיה וועבערמאן אן אנלייסענסד סייקאלעדזשיסט גיינעקאלעדזשיסט, און ער האט איר אנגעהויבן צו פאטשקען ביי די דדים, און זי איז א יעקישע, זי איז געווארן אזוי צושרויפט פון דעם, זי האט זיך אויפגעהויבן זי איז אנטלאפן. און דער דאקטער וואס ער געבט די טערעפי פאר אפאר הונדערט דאלער א שעה, און דאס האלט שוין אן יארן, האט עס מיר פארציילט. זאג איך פארן דאקטער דו טארסט דאס נישט טון ווייל דאס איז אונטער די היפא לאו טארסטו נישט פארציילן דיינע פרייוועט מענטשנ'ס זאכן. זאגט ער מיר איך האב א בריוו פון איר אז איך מעג עס פארציילן פאר וועם איך וויל ווייל איך וויל ראטעווען אלע אנדערע ווייבלעך. דער עזריאל טויבער איז א חזר, אן אלטער באקאנטער חזר. ער פלעגט מאכן שבתון'ס און ער פלעגט אויף די שבתון'ס רעדן פאר פרויען אלע מיני מנוולות מיט סעקשועל טינגס אין פאבליק, די מאן האט אויך געהערט און ס'איז געווען ממש א חזר'יי, און דא איז ער געקומען אז ער ער טוט גאר אין שלום בית, און דער עזריאל טויבער דער שייגעץ טמא דער האט אנגערירט א פרוי בהוד יפה וואס מ'ווייסט, ווער ווייסט וואס מ'ווייסט נישט. איז געגאנגען אין בעלז און געמאכט דארטן אין אנטווערפן א גרויסן מלוה מלכה צו וואס און מ'האט אים מכבד געווען צו רעדן. דאס איז געווארן פון בעלז. נאו פראבלעם, דיסמענטלט עס ביז ס'וועט נישט בלייבן קיין זכר. און דער נאמען וועט בלייבן כבוד בית בעלז. א שאנדע וואס דא גייט פאר. ווער ס'האט זיך דארטן אריינגערוקט. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט דארף מען נאר זעהן צו מאכנובקא איז בעסער אין די אלע פרטים. קען זיין אז ס'איז אויך נישט בעסער. סאו בעיסיקלי איז בעלז אינגאנצן דעסטרויד, דער נאמען בית בעלז, כבוד בית בעלז, ס'נישט געבליבן קיין זכר דערפון, ס'איז געבליבן ואת זכר תשכב משכבי אשה, תנאף, תגנוב, תענה ברעך עד שקר, דעטס אלל וואס איז געבליבן פון די גאנצע זאך, אנבעליוועבל. יעצט, ס'דא איינער א באקאנטער חזר אויך פון אנטווערפן, ער הייסט מיילעך לייפער, ער האט זיך געלייגט צו זאליקאן, זאליקאן האט אמאל געגאנגען צו זיין הכנסת אורחים אין קווינסבארא, ניו יארק, אין אפסטעיט, בקיצור דער חזיר האט יעצט עדווערטייזט אז ער האט שוין א מקווה אויכעט, ס'איז אזוי, ס'איז געווען פאר א יאר האט מיין אייניקל געזאגט ער איז דורך געפארן דארט, ער איז אריין געגאנגען, ער איז נישט דארט דער לייפער, ס'איז געווען סוף זומער, איז געקומען דארטן די קלינינג לעידי, זי האט אים געפרעגט צו דו ווילסט. האבן סעקס אזוי האט מיר יענער פארציילט, האט געאפערט סעקס, ס'איז געווען שטיל קיינער איז שוין נישט דארט דו ביסט שוין, נאכן זומער פארט יעדער אוועק, סא בקיצור ער האט געפענט א בית זונות, יעצט יעצט האט ער שוין געפענט א מקווה אויך, ס'איז מורא'דיג גוט, עט ער שוין האבן דארטן צוויי זאכן, קודם ער קענען טובל'ען אלע פרויען, און צווייטענס.

כ'האף אז ער האט צוויי בית הטבילות און נישט זאל ער נוצן דעם בור השקה זאל ער מאכן דארטן פאר מענער מיט סטעפס און פאר פרויען זאל ער מאכן די מקווה. איז וויל איך פרעגן א שאלה, אלע רבנים קוקן דאס צו, ס'איז דא איינער וואס ער געבט אים געלט און דאס אלעס מעג מען? מעג א מענטש עפענען אין אפסטעיט דארטן? סאראטאגע איז לעבן דעם, אין סאראטאגע איז דא א שול, אויף זומער איז דא, ס'איז דא די בעלזער דארטן א ישיבה, וואס דארף מען דארט א גאנץ יאר אזא פלאץ? און קיינער זאגט גארנישט. און פארטיג, און דאס איז עס. און אונז האבן מיר א פראבלעם בשל מי הרעה הזאת, אונז ווייסט מען נאכנישט בשל מי הרעה הזאת, אונז האבן מיר אזויפיל ריזענס פארוואס די אלע צרות קומען אויף אונז, און אונז האבן מיר א יעדן ריזען צו פארשטיין פארוואס משיח קומט אונז נאכנישט אויסלייזן, און אונז טוהן מיר גארנישט, אונז האבן מיר, אונז זעהן מיר דאך ווי שלעכט מ'איז. מעג מען עפענען אזא פלאץ? ווער וועט זיך דארט אנהייבן צו דרייען? בחורים מיט אלע זאכן? די סעקאנד קלעס פיפל. ווען איך האב געטראפן די מקווה פון ראנשבורג האב איך עס געקענט אפקויפן און עפענען, עס האט מיר גארנישט געפעלט קיין געלט, עס איז געווען א איד ר' בנימין זאב זוסמאן סופר, דעם טאשער רבינ'ס גבאי, ער האט געוואלט באצאלן די גאנצע מקווה, אלעס געוואלט באצאלן. און איך האב געזאגט איך טו עס נישט. פרעגט ער מיך פארוואס נישט, זאג איך אים בנימין זאב, ס'איז צווישן צוויי שטעט, ס'איז צווישן טשעכן און צווישן דייטשלאנד, ס'איז ביידע פול מיט זנות, די טויערן האבן זיך צובראכן, קיינער האט נישט קיין פרנסה, מ'וועט זיך פארקויפן פאר פינף דאלער, און איך וויל נישט זיין קיין שותף אין דעם. ס'איז אין א וואלד, ס'וועט קיינער נישט וויסן. האט ער מיר געזאגט, wow אזוי אויסגערעכנט ביסטו. נאכדעם זאגט ער מיר, איך וויל זאלסט אריינגיין צו עפעס א רבין עס דורכשמועסן. יענער האט מיר געזאגט זיכער מען זאל שוין אריינלייגן געלט און עס מאכן, זאג איך דעם רבין ס'האט אבער א פראבלעם ס'איז ס'איז אין נאו מענס לענד, זאגט דער רבי אוי דעמאלטס איז אנדערש די זאך, דעמאלטס איז שוין אנדערש ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל אראפגיין דארט יעדן מאל צו עפענען, ס'וועט מוזן בלייבן אפן, און אויפן כשרות פון די מקווה אליין כאטשיג עס איז א קוואל קען מען עס אויך פסל'ען, און נאכדעם וועט קומען צו צו זנות, בקיצור כ'האב עס נישט געמאכט, נישט אייביג איז א מצוה דאס מאכן אמאל איז א מצוה דאס נישט מאכן, לאזט יעדער צו ער זאל דאס מאכן. און איך ווייס ווער ס'געט אים געלט אויך, עס איז א באנדע משוגעים, כ'וויל נישט זאגן זייערע נעמען ווייל כ'זיי קען זיי זיי האבן נישט געכאפט וואסערע אן אומגליק דאס איז פארן פאר כלל ישראל, ווען ס'איז כאטש דא א קהילה דארט ס'איז דא א שול ס'איז דא אלעס, ס'איז נישט דא גארנישט ס'פעלט נישט אויס גארנישט מאכט ער א מקווה מיט א שול מיט א מאטעל א יעדער זאל קענען קומען דארטן אומזינסט הכנסת אורחים אויף זיין הייליגן זיידענס נאמען כ'ווייס נאר נישט וועלכן זיידן אפשר גאר פון תרח און דאס איז וואס דא גייט פאר און יעדער לאט עס צו ס'האט אים א רב אנגעקאלט? און פארקערט, זאלי קאן נאך געגאנגען דארט פאר א יאר צו אים אויף א וואך צוויי זיך אפצורוען. אזא פנים טראגט מען. יעצט איז געווען אין ארץ ישראל אין צייטונג אז מען האט איינגעזעצט צוויי הונדערט און זעכצן טויזנט משכב זכור קעיסעס אין ארץ ישראל, די צייטונג באוויינט עס, ס'איז אפילו נישט דא אזויפיל רעיפס אין ארץ ישראל וויפיל משכב זכור ס'איז דא, און דאס איז געווארן פון כלל ישראל, ס'איז דאך אזא ווייטאג. אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. יעצט אונז האנדלן מיר מיט די עף בי איי אויכעט וועגן די מקווה'ס מ'זאל עס צושפארן מיט אלע אנדערע זאכן, די עף בי איי האט יעצט אליינס ארויסגעגעבן א סטעיטמענט אז ס'איז אמת זיי טוען נישט גענוג פאר די סקולס צו פראטעקטן קינדער, זיי האבן נישט געוואלט זאגן פאר אידישע סקולס ווייל כאילו די גויאישע זענען בעסער, אבער זיי זאגן זיי גייען זיך יעצט אריינלייגן אין די אלע זאכן. די ערשטע זאך וואס דער נייער מיסטער טאמסאן האט געטון איז אז ער האט געמאכט אין אלע פאליס סטעישאנס קענט איר זען, ס'הייסט טרעפיקינג טשילדרען. ער האט געמאכט אז דאס איז ביי אים זיין די פירסט פריאריטי דאס נישט צו טון. מ'כאפט קינדער פון איין לאנד צו א צווייטע, מ'נעמט פון ארעמע פלעצער, מ'זאגט זיי צו גרויסע זאכן, מ'ברענגט זיי אהער, מ'שטעלט זיי אויס פאר פראסטיטוטס. און דאס האט פייוויש געטון. פייוויש מענדלאוויטש האט דאס געטון אינאיינעם מיט יענקי דאסקאל. סא יענקי דו דארפסט אנהייבן צו זוכן יעצט פראטעקשאן נישט אין סיקסטי סיקס פריסינקט, נאר דו דארפסט אנהייבן צו זוכן פראטעקשאן ביי די עף בי איי. ביקאז דאס גייען זיי יעצט אונטערברעכן, האסט אהערגעברענגט א מיידל פון בארדיטשוב וואס ערב פסח האט מיט זיי איינער די טעקסי דרייווער געוואוינט, ווייל אברהם אשר אנשיל בוקסבוים האט איר געשיקט צום באס זי זאל אליינס פארן אויף וויליאמסבורג, די מינוט זי געשטאנען ביים באס סטאפ איז געקומען א רוסישע קאר סערוויס און האט מיט איר גערעדט רוסיש און האט איר אריינגענומען אין קאר און האט מיט איר געהאט פון עלעווע נאכמיטאג ביז זעקסע ביינאכט און קיין איינע פון די בארדיטשובער מיידלעך האבן נישט חתונה געהאט מיט א בן תורה ווייל זיי האבן געזעהן וואסערע חזירים זיי זענען. יענקי דאסקאל האט געהאוזט א מיידל, דאס איז טשילדרען טרעפיקינג. זי האט אים געזאגט אז יענער טאטשט איר און זי קען דארט נישט זיין בעיביסיטער. און יענקל האט געזאגט דו דארפסט עס טון ווייל דו מוזט האבן פרנסה. יענקל האט איר נישט געבן קיין געלט אז זי זאל האבן וואס צו לעבן. ער האט אהער געברענגט מיידלעך. נו נו פייוויש גייט צו. איז דא דער דער רבי דער אין ארץ ישראל דער טשערנאבלער רבי האט אים געזאגט. אז ס'איז אזוי וויכטיג צו האבן דעם בית שרה סאשע אז זיין גאנצע ביזנעס זאל זיין אונטערן ליעס פון בית שרה סאשע, הערסט וואס דא טוט זיך? מ'האט נאר נישט געכאפט אז די בית שרה סאשע מיידלעך האבן זיך געטראפן מיט די בן שרה סאשע יעדן טאג, ביינאכט פלעגן זיי זיך טרעפן די בנות שרה סאשע מיט די בני שרה סאשע מיט די בני קדושת לוי. און ס'איז געווען אן אומגליק צווישן זיי, און איך האב אים געווארנט, ניין, איך מוז האבן סיי א מיידל סקול און סיי א יונגל סקול, און נאכדעם האט ער אהער געברענגט די מיידלעך, און מ'האט זיי מטמא געווען פון קאפ ביז פיס, און נאך איז ער נאך געגאנגען פרעגן די קאונסלער דא, די אייניגע איך חני א קאונסלער פון טשערנאוויץ, זי איז אויך דא אין אמעריקע, זי האט גענומען א רוסישן בוי, ווייל זי האט גע'טענה'ט אז זי איז געגאנגען מיט דעם רוסישן בוי, און. זי איז אויסגעגאנגען מיט אים א לאנגע צייט, און נאך זעקס חדשים האט ער זי געפרעגט, מעג איך דיך טאטשן? זאגט ער, א פאני זאך, ס'איז געקומען אין בארדיטשוב, די אלע פרומע זענען געקומען, די פרומע, סופאוזינגלי די שומרי תורה ומצוות, און זיי האבן איר געטאטשט אן א פרעגן, ס'איז געקומען איינער, שטאָלצבערג! שטאָלצבערג פֿון לאָנדן! און ער פֿרעגט איר אין באַרדיטשעװ, אפֿשר קען מען אונדז פֿאָרן אױף קיִעװ אינאײנעם און האָבן אַ גוד טײַם? זאָגט זי, הער אױס, אױב מע רעדט פֿון חתונה האָבן, קען איך באַשטײן מיט דיר צו פֿאָרן, כ'האָב נישט קײן פּראָבלעם, װײַל איך זוך דאָך אַ שידוך. אָבער אױב מע רעדט סתּם האָבן אַ גוד טײַם, דאָ װיל איך נישט. זאָגט ער איר, הער אױס, איך בין אַ טאַטע פֿון אַ קינד שױן, איך קען דיך נישט נעמען, איך װיל מיט דיר סתּם האָבן אַ גוד טײַם. נאָך װיל מען נאָך אַז די חבֿרה זאָל נעמען אַ בן-תּורה, אַ חסידישן? װאָט אַ דזשאָוק! און לייבאוויטש איז געלאפן פרעגן א מיידל, כ'בין דאך דארט געווען אין בארדיטשוב צו בויען די מקווה, כ'בין געווען אמאל מיט א מיידל אין שפיטאל, ס'איז געווען אפענדעקס, איז ער געגאנגען פרעגן די מיידל, זאג, נחום האט דיך געטאטשט? נחום האט דיך געבאדערט? האט זי איר געעפנט א פיסק אויף אים, דו שייגאץ וואס דו ביסט, דיינע חברה, זיי האבן דארטן געהאנדלט מיט מיט פאוסטערס פון נאקעטע מיידלעך האבן זיי געהאנדלט, אוי וואס מען האט דארט אפגעטון, סאו איך וויל דיר נאר זאגן יענקי דאסקאל. אויסער דעם וואס דו האסט געוואלט באקוקן די קעמערעס וואטש ווייל דו ביסט א חלק פון טרעפיקינג טשילדרען. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, ס'איז דא די קעטילי בראדערס האבן א שחיטה, דארט האט מען גע'שחט'ן בהמות, די גאווערמענט האט געהאט הידען קעמערעס און זיי האבן געזעהן אז מ'טוט צער בעלי חיים פאר די בהמות, די שוחטים האבן געטוהן די ארגסטע זאכן פאר די בהמות, אסאך פון די זאכן וואס זיי האבן געטוהן וואס איך האב געזעהן אויף די ווידיאו מאכט עס טרייף אויכעט, ס'מאכט די בהמה טרייפע, יעצט וויל איך פארשטיין, אויב שוחטים קענען דאס אלעס טוהן, וויאזוי עסט מען אונז פלייש? ווער? אויף וואס? ס'איז ממש ליצנות וואס דא גייט פאר, ס'איז באמת ס'איז א שאנדע, מען וואלט געקענט, געלט איז דא היינט ברוך השם א גרויסער סורפלוס ביי כלל ישראל, מען וואלט געקענט אזויפיל גוטס טוהן, און די ערשטע זאך, דאס איז א זאך וואס יעדער עסט פלייש יעדן טאג כמעט, און דאס איז אזוי נעגלעקטעד אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, און ס'ליגט דערין אסאך געלט אויכעט, מען וואלט געקענט מאכן כשר מיט הידורים, און ס'זאל נאך זיין פראפיטעבל אויכעט. געקומען אהרן האט זיך אריינגעלייגט אין דריי זאכן, אין שחיטה מונחת האט ער זיך אריינגעלייגט, און ער האט זיך אריינגעלייגט אין שטיין זאלץ, און ער האט זיך אריינגעלייגט אין צומת הגידין, און מיט דעם איז ער יוצא אלעס, ס'איז א לץ וואס ער איז. דער רבי זכרונו לברכה האט געהאלטן אז מען טאר נישט נוצן נאר שטיין זאלץ, שטיין זאלץ איז שטיינער פון די בערג מאכט מען זאלץ און מען צומאלט עס, די אנדערע זאלץ טרעפט מען ביי ים ביי די וואסער, די סי איז געזאלצן און מען טוט עס אויסהויכן מיט פארע און ס'בלייבט די זאלץ. דער רבי האט געהאלטן אז יענץ איז נישט גענוג שטארק ס'זאל ארויס נעמען די בלוט. אינדערהיים האט מען גענוצט נאר שטיינזאלץ. היינט, די גאווערמענט לאזט נישט נוצן שטיינזאלץ, זיי זאגן אז ס'טוט אנשטאפן אלע סעווערס, זייער זייער שלעכט די שטיינזאלץ, און ממילא לאזן זיי נישט נוצן נאר די לייט, די לייט זאלץ. איז בקיצור, אזוי ווי זיי לאזן נישט נוצן נאר די לייט זאלץ, איז דא א פראבלעם, ווייל וואס גייט מען טון, דער רבי האט געהאלטן אז מ'זאל נוצן נאר שטיינזאלץ. יעצט, מ'קען נישט קריגן, קודם ס'קאסט אסאך געלט, נאכדעם די גאווערמענט לאזט נישט. סאו וואס גייט מען יעצט טוהן? סאו אן שטיינזאלץ מעג מען שוין ניצן וואס וואס דער רבי האט קיינמאל נישט געלאזט? מ'איז געקומען מען האט פארציילט פאר דעם פארן דיין דארטן רב געצל, רב געצל דער וואס האט געמאכט דעם ירח דבש די האנימאן ספר שאלות ותשיבות האנימאן קומען מען האט אים פארציילט וואס גייט פאר אז ס'נישט דא קיין שטיינזאלץ און מ'איז אלץ געהעריג עניוועי מען ניצט מען האט נישט אויפגעהערט מען האט נישט צוגעשפארט דעם בוטשער האט ער געכאפט א געלעמעכץ און ער איז געווארן געלעמט מען האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל און ס'איז אים בעסער געווארן. ער איז זיכער אז אים בעסער ווערט. אלע טרייפות וואס ער האט מאכיל געווען אלע יארן איז ארגער ווי די שטיין זאלץ. איך בין געווען דעמאלטס פארמישט כ'האב געהאלפן מאכן די מקווה פאר די בני יואל, האט ער געזאגט ער געט א הכשר אויף די מילך, דעמאלטס איז געווען פרידמאן האט געהאט מילך. עס זענען אראפגעפארן צוויי מענטשן, כ'וויל נישט זאגן זייערע נעמען ווייל אפשר ווילן זיי נישט אז מ'זאל וויסן, און דער פארמער האט געזאגט אז רב געצל איז קיינמאל אין זיין לעבן נישט דארט געווען. זיי גייען זיי האבן געפרעגט רב געצל האט ער געזאגט עס הייסט ער איז דער בעל מכשיר אזאלעכע לאו לייפס ס'איז אנבעליוועבל איך ווייס נישט צו ווען מען ווערט א רב ווערט מען א לאו לייף צו מען איז א לאו לייף פירט שוין דער באשעפער צו אז יענער זאל ווערן א רב. יעצט די המודיע האט שוין לעצטענס אנגעהויבן מיט געהאט צוויי ארטיקלען וועגן טשיילד מאלעסטינג עפעס א פרוי האט אריין געשריבן זי איז געווען מאלעסטעט און וואס פאר א מיזערעבל לייף זי האט און נאכדעם איז געווען איינער ס'איז געווען א געהעריגע באשרייבונג און נאכדעם איז געווען איינער וואס האט סתם אריין געשריבן אזוי אן ארטיקל בקיצור ס'האט זיך גענומען רוקן פאראויס די גאנצע סוגיא. יעצט אין ארץ ישראל האבן די פרומע צייטונגן נישט געוואלט אננעמען אן עד פון די געי חברה. קיצור די גאווערמענט האט זיי געסטראשעט אז טאמער זיי נעמען נישט אן גייען זיי זיי סוען פאר גרויס געלט. זיי קענען יעדן טאג וועלן אריינלייגן אן עד און ס'וועט קאסטן הונדערטער טויזנטער דאלער די שטראף, הונדערטער טויזנטער שקל. סאו דאס איז ווען מ'פירט זיך אויף נישט ערליך. זאגט דער אייבערשטער דו פירסט דיך אויף נישט ערליך? איך וועל דיר עס צוריק געבן. איך האב אייביג געבעטן מען מוז רעדן אין אלע צייטונגען פון טשיילד מאלעסטינג. ניין מען טאר נישט! צניעות! צניעות! שוין יעצט האט עטץ צניעות, עטץ מוז מען נאר אריינצולייגן די געי חברה, ווען נישט וועט מען ענק נישט געבן קיין, מ'וועט ענק געבן א פאנישמענט. שוין יעצט לאמיר רעדן פון נאך צוויי וויכטיגע נקודות, ס'איז געווען די וואך די הירינג פון מאליק, מ'האט עס אפגעשטופט. כ'רעד דערפון אביסל באריכות באלד. און אויך איז געווען די הירינג פון יחיאל בראונער וואס מ'האט אויך אפגעשטופט ווייל כ'מיין ס'איז דא נאך וויקטימס. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען צוויי ארעסטס, איינס איז משה מנחם טויבנפעלד קיינער האט נישט געגלייבט ס'וועט קומען דערצו, און איך הער זאגן, כ'נעם פינף דיסקלעימערס אויף דעם, כ'הער זאגן מ'האט גערופן זיין טאטן פון דעם וויקטים און מ'האט אים געסטראשעט אז ער מוז שוין. צוריקציען ווייל דאס איז נאר זיין זון און זיין זון איז א ליגענער מיט א מעשה עטס קענט זיך די האול ניין יארדס. האט זיין טאטע געזאגט כ'על אייך געבן א ליסטע וואס מיין זון האט מיר געגעבן נאך פינף וויקטעמס טשעקטס עס אויס. כ'הער מ'האט עס אויסגעטשעקט און ס'איז ליידער אמת און ס'איז דארטן דא איינער פון די חשובע דיינים פאלאק האט געזאגט פאר די קאמיטע און פאר די קהילה הערטס אויס זוך אן אנדערן זאל זיין דא רב ווייל ליידער ליידער איז צרות ווייל דאס איז א כלל גדול ווען איינער טשעפעט טשעפעט ער מיט יעדן. כיוון שניתן רשות למשחית איז ער נישט מבחין צווישן יונגע, צווישן אלטע, צווישן קראנקע, צווישן געזונטע, און פארטיג. און גאנץ סקווער איז אנדער שאק. כ'מיין אז דאס קען געשען, שוין, דעמאלטס וועם קען מען שוין יא טראסטן, דעמאלטס איז דאך געענדיגט די גאנצע זאך, האסט דאך שוין נישט וועם צו טראסטן, איז דאך דער רבי אויכעט א פאטענשל חזיר פונקט ווי יעדער, סאו וואס האב איך פון דעם גאנצן חסידישן שטעטל, טשערנאבל קנאבלער מנהגים? וואט א שעים! און יעצט לאמיר גיין ווייטער. דער אנדערער ארעסט פון דעם בדחן, דאס איז אויכעט שאקינג. און איך הער זאגן אז ער האט זיך אויף אלעס מודה געווען אין פעברוארי דעם דרייצענטן גייט זיין זיין הירינג, און אזא אזא פנים האבן מיר אונז געטראגן אין א שטאט, און חיים פלאר וואס ער קומט איך ווייס נישט פראם ווער הי קעים פראם, ער גייט אונטערשרייבן מען זאל אונטערברעכן נחום ראזענבערג'ס האטליין ווייל ער רעדט מנובלות. ווייל אז זיי האבן א פראבלעם מיט מיין מנובלות. ברוך מרדכי האט געמעגט טוהן אלע מיני מנובלות, יחיאל בראנער האט געמעגט טוהן אלע מיני מנובלות, און נחום ראזענבערג טאר נישט זאגן פארן קינד, קינד טייערע, היט דיך, וואטש דיך, און פארטיג. און דער אמת איז, איך האב געמיינט כ'וועל נאר דארפן רעדן קלייניקייטן, קינד וואטש דיך, למעשה מען מוז רעדן גרעפיק ווייל יעדער בחור קאלט מיך אפ ווען נישט דו וואלט איך שוין געווען פארפאלן. יעצט איך וויל זאגן נאך זייער א וויכטיגע נקודה, איך האב געזאגט עפעס א גאנצע סוגיא פון תשע חנויות פאריגע וואך, איך האב גערעדט וועגן עפעס א ישיבה, און איך האב מסביר געווען וואס דארטן גייט פאר אין די ישיבה, מאור התורה אין לעיקוואוד, בקיצור איך האב שוין באקומען אסאך טעלעפאנס פון בחורים, זיי זאגן ס'איז ליידער אמת, איינער זאגט מיר אז זיי נעמען פינף און צוואנציג טויזנט דאלאר א בחור א זמן, איך ווייס נישט צו ס'אמת, נאר טאמער יא זאל די טאטע זיכער שיקן די קינדער אין קאלעדזש, איך האף אז ס'איז נישט אמת. באט עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. דערציילט ער מיר אזוי, ס'איז געווען א ראש ישיבה, וואס דער ראש ישיבה האט געאונט די ישיבה. מ'האט געזאגט א נאמען אויכעט, אבער ס'איז נישט וויכטיג זיין נאמען, ער איז שוין נישט דארט. די מינוט ער האט געהערט אז די בחורים טוען חאזערייקעט צווישן זיך, איז ער אזוי פארלוירן געווארן, האט נישט געוואוסט וויאזוי מ'הענדלט עס, ער האט צוגעשפארט די ישיבה, האט זי איבערגעלאזט לאק, סטאק און בערל. ווייל ס'איז אבער דאך אזוי, יעדער ווערט א מחנך, ער ווייסט גארנישט וועגן חינוך, און איף עניטינג גאוס ראנג, שיקט ער דעם בחור לופטערן און שפארט צו א ישיבה. ממילא. איז געווארן א פראבלעם וואס טוט מען מיט די אלע בחורים, איז געקומען דער נייער ראש ישיבה אסנאס גראסנאס איך ווייס וויאזוי ער הייסט, און ער האט עס איבערגענומען, און ער האט פארשטאנען צו חינוך פונקט ווי איך פארשטיי וויאזוי מען מאכט טשיז קעיק, גארנישט, איך קען עס עסן עס איז גוט, אבער איך פארשטיי נישט וויאזוי מען מאכט עס, נישט פארשטאנען גארנישט, און ער האט נישט געוואוסט אז די בחורים טוען צווישן זיך כל דבר אסור. שפעטער איז געקומען א בחור און האט אים געזאגט זאלסט וויסן מען אטאקירט מיך דא אין די ישיבה, האט ער ערשט אנגעהויבן צו הערן וואס דא גייט פאר, איז די ערשטע זאך האט ער געוואלט מען זאל נישט דערציילן פאר די טאטעס, ווייל דאס גייט אים מאכן אז ער זאל נישט פארלירן זיין רעפיוטעישן, און הערט וואסערע בעל מחנכים אונז האמיר. רבי יום טוב עהרליך האט אמאל געזאגט אין די אלטער היים ס'הייסט דא אין אמעריקע אין די ערשטע צייטן איז געווען מען האט געקויפט א פיאנא א דרשה געשאנק פאר חתן כלה זאלן זיך האבן וואס אויסצוליפטערן אביסל אויף מוזיק ס'נאך נישט געווען די אלע גרויסע מוזיק פלעצער. קיצער זעהט ער ווי ר' העניך שלעפט א פיאנא, פרעגט ער ר' העניך איר קענט שפילן אין א פיאנא? זאגט ער, כ'האב קיינמאל ניט פאפרופט נאר מסתם קען איך. יעדער פרופט אויס צו זיין א בעל מחנך. ער שרייבט מיר דער בחור און איינער האט מיך אנגעקאלט אויך גראדע און זאגט ער מיר זאלסט וויסן ס'איז דא אפילו בחורים מחללי שבתים דארט אויך.
יא, ס'איז ליידער. מען געט נישט אבאכט ווי מען שטעלט אריין די קינדער, מען דאנקט דעם אייבערשטן אבי מען נעמט אים אריין, מען כאפט נישט אז איין סקול ער זאל גיין זיך לערנען א פאך איז מער ווערט ווי די אלע זאכן. קיצור, שרייבט מיר א בחור אויכעט א בריוו וואס איך נעם זיבעצן א האלב דיסקלעימערס אז ס'איז נישט אמת, ס'קען זיין ס'איז אמת ס'קען זיין נישט, און איך. די וויל רעדן דערפון ווייל איך זעה אז די ישיבה האט אויכעט נושא פירות געווען, א טאטע האט מיך געזאגט ער האט געוואלט שיקן זיין זון דארט ער גייט אים נישט שיקן, אן אנדערע האט געזאגט ער גייט ארויסנעמען זיין זון, ס'איז געווארן א מאוומענט, מענטשן געבן אכטונג היינט אויף די קינדער, עניוועי שרייבט מיר דא איינער, איך בין זיכער אז ס'איז א ליגנט, איר ווייסט דאך אזיאטישע מעשות, נחום ראזענבערג, שיקסעס אין אוקריינע, יא איר קענטס דאך די אלע אלטע סאקמערע מעשות, עניוועי איינער שרייבט מיר דא א ליגנט, איך וויל עס אבער זאגן פארן עולם ווייל טאמער ס'איז אמת קען עס נאר העלפן נישט קאליע מאכן. שרייבט ער אזוי, איך בין געווען א בחור אין ארץ ישראל, איך האב געלערנט אין בעלז אין ירושלים, איך בין דארט געווען צוויי יאר, און איך בין געווען אין א צימער מיט א בחור א חזיר, ער פלעגט מיך אויפוועקן אינמיטן די נאכט, און ער פלעגט מיך טאטשן ווי מען טאר נישט, בקיצור דאס ערשטע מאל וואס ס'איז געשען, איך בין געווען זייער דערשראקן, בין איך געלאפן צום משגיח, די משגיח הייסט שלמה פרידמאן, איך האב עס אים פארציילט, האט ער מיר געזאגט זארג דיך נישט איך גיי נעמען קער, זאגט ער טו מיר אבער א טובה טשענדזש מיך פון דעם בחור'ס צימער, איך ווייס צו עסט יא נעמען קער צו נישט, צו דעם בחור עט דיך פאלגן צו נישט, קודם לאז מיך גיין אין אן אנדערן צימער, זאגט ער ניין דאס וויל ער נישט טוהן, פארוואס? ווייל דו ביסט נישט דער ערשטער בחור וואס דו ביסט מיר שוין געקומען דערציילן אויף דעם בחור אז ער טוט דאס. און ממילא האט יעדער פארשטאנען פארוואס מען האט אים געטשענדזשט פון דעם צימער, ווייל ער איז א חזיר, איר הערט וויאזוי מען פראטעקט'ט די חזירים, ס'איז אנבעליוועבל, דאס קען נאר זיין ווייל מען האט געגעסן מאכלות אסורות אלע יארן, מען איז אנגעפרעסן, מען איז אנשטעקיג מיט חזיר עסן, און מען איז שוין ממש ווי א חזיר, ממילא וויל איך עס נישט טון, פארוואס? ווייל איך וויל נישט מאכן בושות פאר דעם בחור, ער איז דאך, ער איז דאך א מאלעסטער, טאר מען דאך נישט מאכן בושות, און נאך א זאך. ער האט מיר צוגעזאגט ס'וועט קיינמאל נישט געשען נאכאמאל. שוין, אפאר נעכט שפעטער שטיי איך ווידער אויף אינמיטן די נאכט און שטעל דיר פאר, ער איז אויף מיין בעט און ער טאטשט מיך ווידער. אבער כ'האב אים דערלאנגט אזא פאנטש, כ'האב גענומען די נעגל וואסער און כ'האב עס ארויפגעגאסן אויף אים. דעם אנדערן אינדערפרי בין איך ווידער געגאנגען צום משגיח און כ'האב אים פארציילט די מעשה. זאלסט וויסן ס'איז צרות. האט ער מיר געזאגט, יעצט גייט ער אים שוין נישט לאזן שלאפן מער אין די ישיבה, אויף א שטיק צייט וועט ער אים פאנישן, וועט ער זעהן ס'איז ערנסט וועט ער עס מער נישט טוהן. קיצור א וואך האט געדויערט די פאנישמענט און ער איז צוריק געקומען ווייטער אין די ישיבה. יעצט שרייבט מיר דער בחור אזוי, איך בין געווען אַכצן יענער איז געווען איין און צוואַנציק, און ער איז ווידער געגאנגען שלאפן, אבער ער האט שוין. נישט געשלאפן ווייל ער האט מורא געהאט יענער וועט אים אטאקירן, און דער סוף איז געווען אינמיטן די נאכט האט ער אים ווידער אטאקירט. אזוי זעהן אויס היינט די ישיבות, רבותי איך זאג עס וועגן דעם ווייל געדענקט איך האב ווען געזאגט דעם יאר גייט מען ארבעטן אז בחורים צווישן זיך טארן זיך נישט טאטשן איינער דעם אנדערן, ווען דו שיקסט דיין זון צו א ישיבה ליטל דו יו נאו, ליטל דו יו נאו וואטס גאוינג אן אין די דארמיטארי, לא מיבעיא אין שיעור ד' ביי ר' אהרן און אין די אנדערע קלענערע שיעורים, יעדער בחור גייט אריין אין א צווייטענס צימער, ס'איז שמחה וששון, די איינציגע וואס מען קען זאגן זענען מורא'דיג אפגעהיטן אין דעם זענען גער, זיי ביי זיי, א בחור גייט אריין אין אן אנדערן צימער, ער דארף, ער גייט שוין גראד אהיים, ער דארף שוין נישט אפילו בלייבן אין די ישיבה. בקיצור רבותי, מען מוז זיך נעמען ארבעטן זייער פעסט אויף דעם. יעצט דער בחור זאגט מיר, ס'איז דא זייער אסאך בחורים וואס האבן געלערנט דעמאלטס אין בעלז, יעצט, ס'איז א יאר צוריק צו צוויי יאר צוריק, ער זאגט אז זיי זענען מסכים מיר צו שיקן טעקסטס, זיי קענען מיט מיר רעדן, זיי ווילן נאר נישט זיין עקספאוזד ווייל זיי האבן מורא פאר די מעדזשיק ווארד ניין וואן וואן, ניין ניין ניין, די מעדזשיק ווארד איז שידוכים. יעצט ער זאגט מיר אויכעט דו זאלסט וויסן, ווען דו לייגסט דאס ארויף אויפן האטליין וועסטו באקומען צענדליגע קאלס, ווייל אין בעלז איז זיבעציג פראצענט פון אלע בחורים הערן דיך אויס, יעדער ווייסט דיין האטליין און זיי ווייסן יעדע וואך וואס דו זאגסט. און דער בחור זאגט מיר ער פארדינט א שיינעם סעלערי, געקומען דא אויף אמעריקע און דרערד אלע ישיבות, און ער איז געווארן א ארבייטער ערגעץ און פארדינט זייער שיין, און ער איז זייער צופרידן מיט זיין לייף סטייל. שיקסט אריין א קינד אין א ישיבה, און ער ווערט דארט מאלעסטעד, און דעטס איט, און יו פינישד. יעצט איך וויל זאגן פאר בעלז, ס'זאל נישט מאכן חלילה קיין לאו סוט, דארף איך נעמען זיבעצן אהאלב דיסקלעימערס, דאס איז אלץ ליגן. שור, ער רעדט דאך די זעלבע שקרנים ווי די סאטמארע, גארנישט אנדערש. ווען מ'האט געכאפט בראנער, נישט יחיאל בראנער, נאר דעם גרויסן בראנער, האט אויך דער גרויסער רבי נישט געוואלט אים ארויסווארפן. פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט אז עס וועט אים קאסטן געלט דאס ארויסווארפן, און ער ברענגט אריין אסאך געלט. האט דער גרויסער צדיק נישט געוואלט מען זאל אים ארויסווארפן. ס'זענען אריין פֿינף און דרײַסיק ערנסטע כוללים יונגעלייט, זיי האבן געזאגט, זיי האבן געזאגט רבי אדער בראנער אדער אונז. אן איינעם וועט עס נישט גיין, ממילא דארפט עטץ וויסן רבותי, א רעבן מעג מען אויך עט אמאל לערנען, און זאלטס ענק נישט דערשרעקן, און טאמער טוט די רעבע אן עוולה, מוז ער צוריק ציען. און איך בעט נאכאמאל די אלע עדות וואס זענען געקומען קעגן יענקי פיהרער, זאלן ארויס קומען נאכאמאל, גייטס אריין צום רעבן, ברעכטס דורך, ווען די רעבע וועט אלט ווערן און ער וועט חלילה שוין שטארבן, וועט עטץ שוין נישט קענען רעדן מיט קיינעם, בלייבט עטץ מיט א ארמאצען, א מאלעסטעד קינד וואס ער איז אליינס געווארן א מאלעסטער. און היינט איז ער געווארן רעבע, און איז נישט דער איינציגער. עניוועי, דאס איז געווען די ביילאגע הירן וואס כ'האב צוגעלייגט דעם עמערדזשענסי, יעצט קומט א געהעריגער שיעור. די וואך דינסטאג איז געווען די הירינג פון צוויי מענטשן, איינער איז בראנער, יחיאל בראנער, און דער צווייטער איז ויבא עמלק עמלק. קיצער, מען האט זיי ביידע אפגעשטופט. יחיאל בראנער האט מען אפגעשטופט ווייל זיי האבן געזאגט אז ס'איז דא נאך דיסקאווערי, ווייל איך מיין אז ס'איז דא נאך מענטשן וואס זענען געקומען יעצט פארווערד ווייל די גאווערמענט איז שוין סיק ענד טייערד פון דעם חזיר וואס ער לויפט ארום, חזר'ט אן איבעראל קינדער, נאכדעם לייגט ער אראפ די מעדיקעישן אויפן טיש און ער זאגט וואס זאל איך טון איך בין קראנק. די גאווערמענט איז שוין געווארן סיק ענד טייערד פון דעם. סא זיי זוכן יעצט נאך דיסקאווערי, און איך מיין אז זיי האבן געטראפן, און טאמער זיי האבן געטראפן דעי גאנא לאק הים אפ וואנס ענד פאר אלל, כ'מיין יעדע זאך האט איך מיין א מענטש טוט איין מאל טוט נאכמאל טוט א דריט מאל טוט א פערד מאל קומט ער מיט מעדיקעישאנס אז ער איז קראנק, איז קראנק גיי אין א משוגעים הויז שפאר דיך איין פאר די רעסט אוו יור לייף. אזויפיל אומזיסטיגע אידישע קינדער ממש צו צו צו הרג'נען ס'איז דאך ממש איטס גאוינג אוט אוו פראפארשען ארעדי. ניין דאס גייט זיך ענדיגן, טראסט מי דאס גייט זיך ענדיגן, מארק מיי ווארד. און ויבא עמלק דער צווייטער דער עמלק ער איז געקומען דארטן מיט עפעס זיין טאטן און נאך עפעס איינער יענער האט זיך געשאקלט ער האט אריינגעארבעט עפעס איינע פון די סגולות כ'האב ארויפגעלייגט אלע סגולות אויף מיין בלאג ווייל יעדער זאל וויסן אז די אלע זאכן ארבעטן נישט קעגן סעקשועל אביוז עניוועי. ער האט זיך עפעס געשאקלט און געזאגט, און ס'איז געווען עפעס נאך איינער מיט א לאנגע בארד. שטעל דיר פאר וויאזוי דער רבונו של עולם פירט זיין הייליגע וועלט. הרב נתן יוסף'ן האט ער געגעבן א איצי פיצי בארד, ווייל ער איז געווען דער ראש ישיבה פאר זעקס זיבן הונדערט בחורים, און פאר הרב בנימין הערש בערקאוויטש האט ער געגעבן א נחשון בן עמינדב בארד. געקומען דארט איינער, עפעס א אינגערמאן, איך זאג אייך באמת, איך האב קיינמאל נישט געהאט קיין קנאה אויף קיינעם, אויף דעם אינגערמאן האב איך געהאט קנאה, אזא לאנגע בארד? וואו! דער מוז זיין א ראש ישיבה כאטש האט שוין פֿיר און צוואַנציק טויזענט תלמידים, אזא בארד? וואו! זיי ברענגען מיט לעצטנס העווי ארטילערי צו פייטן, וואו! עניוועי ס'וועט זיך קיין סאך נישט העלפן, דער עולם איז סיק ענד טייערד ענד פעד אפ, ענד דער עולם איז נאט גאנע טעיק איט, וואטש ענד סי. באט עניוועי, סאו ביידע זענען געווארן אפגעשטופט, כ'על ענק מודיע זיין מערטשעם, די דאטומען פאר זיי קומען, און פארטיג, און דער עולם וועט זיך אויסלערנען, ס'איז נישט דא מער קיין מאנקי ביזנעס. יעצט לאמיר גיין ווייטער, די גאווערמענט ווייסט שוין זייער פונקטליך וואס דאס איז משמרת הצניעות, זיי האבן קלאר ארויס וואסערא אן עקסטארשעניטס דא איז געווען, און לא די זיי האבן דאס געטון אלע יארן, זיי זענען נאך געגאנגען אריינווייקן א טאטן וואס ער איז געקומען פאראויס, ער האט געוואלט ראטעווען זיין זון פון דעם חזיר ברוך מרדכי'ן, איז מען געגאנגען מ'האט גאר אויף אים געזאגט אז ער איז געווען דער רשע, ער האט גאר געוואלט גנב'ענען געלט. עניוועי, די גאווערמענט האט קלאר ארויס וואס דא איז פארגעגאנגען, ווייל יעדער איינער רעדט דאך היינט, און מ'האפט בקרוב וועלן זיי אלע שטיין אויף סטעידזש. איך וויל נאר דערציילן א מעשה. ס'איז דא איינער א זייער א אומגעלונגענע בהמה, ער הייסט יידל שלעזינגער. געדענק איך בין געווען א בחור, דעמאלטס האט ישראל זשופניק אפגעקויפט לאפידות. אפגעקויפט לאפידות און מ'וועט מאכן דארטן ס'הייסט מ'וועט מאכן פאר ווינטער אויך פאר די כולל אינגעלייט אבער על כל פנים דאס האט זיך נישט יוטעלייזד אבער פאר זומער האט מען געמאכט דארטן דעם כולל. פרעגט איינער ווער איז דא דער שמס דער פירער כ'ווייס. זאגט ער גיי ארויס עסטו זעהן אויפן גראז די גרעסטע בהמה דארפסטו וויסן אז ער איז ער. זאגט ער אבער געב מיר א נאמען איך זאל האבן וועם צו פרעגן ווער ער איז א נאמען, זאגט ער ער הייסט יידל שלעזינגער, ער געווען באקאנט אלס א חסר דעה א צוריקגעבליבענע בהמה, ער געווען א מלמד און איך ווייס נישט וויפיל ער האט געטויגט צו מלמדות, איז געקומען א גרויסער קאפאציטעט אין סאטמאר, ער האט געהייסן. לעפקאוויטש, געווען ראש הקהל אין סאטמאר, און ער געהערט ס'איז דא פראבלעמס פון סעקשועל אביוז האט ער גענומען די גרעסטע בהמה און געזאגט דו ווער אויס מלמד איך צאל דיר ווייטער וועידזשעס דו וועסט נאכלויפן נאך די אלע חזירים ר' לייביש לעפקאוויטש עניוועי למעשה פון דעם איז געווארן אז ער האט אריין גענומען העלפ און נאך העלפ און מ'האט אנגעהויבן צו שלאגן אינגעלייט און די אינגעלייט האבן צוריקגעשלאגן היינט דו לייגסט א האנט אויף א אינגערמאן ער קומט מארגן מיט זיינע פינעף מאלעסטעט חברים און ער הרג'עט דיך אויף טויט. נישט וואס איך זאג מ'זאל עס חלילה טוהן נאר איך זאג דאס איז וואס געשעהט היינט. קענסט נישט שלאגן קיינעם. דאס איז געווען די בעסטע סעלושען. איינער האט מיר געזאגט א גרויסער בעל מחנך אז דער אלטער סקווערער רבי רבי יעקב יוסף האט אים געזאגט פאר משכב זכור העלפט גארנישט נאר שלעק. נו איך וואלט אים געוואלט ער זאל מי יגלה עפר מעיני רבינו. נאך דרייסיג פערציג יאר שפעטער, וויפיל ס'האט געהאלפן די שלעק, ס'איז נישט נאר געווארן משכב זכר, ס'איז געווארן משכב נקבה, ס'איז געווארן אין די גאנצע שטאט, כל הכיכר כולה משקה, דאס גאנצע שטאט איז פול מיט זרע לבטלה. זעט אויס ווייל די סעלושען איז געווען שלעק, ס'האט נישט געהאלפן, זעט אויס די סעלושען איז מען זאל זיי אייסעלעיטן נישט צווישן מענטשן, ווייל זיי זענען אנקאנטראלעבל, עספעשעלי ווען ער צעלאזט זיך די תאווה. עניוועי, סאו דער נישט געלונגענער מענטש יידל שלעזינגער שטייט די וואך אין א סטאר, אזוי האט מיר איינער נאכגעזאגט א קאנווערסעישאן, קומט אריין א יונגערמאן און נעמט זיך אויף אים שרייען, נישט א יונגערמאן שוין א מידל עידזש, נעמט זיך שרייען, יידל שלעזינגער דו שייגעץ דו, די שטאט איז אויף הפקר, מען זעצט יעדן איין, וויאזוי לאזטו דאס צו, מען דארף דאס אפשטעלן. הייבט אן יידל, היהיהיהי איך האב מיט דעם גארנישט, דו ווייסט דאך, דו דארפסט רעדן מיט נחום ראזענבערג. בקיצור, זאגט אים יענער וואס איז? מ'קען אים נישט קאנטראלירן? זאגט ער, היהיהי, מ'האט שוין אלעס פרובירט, מ'קען גארנישט טון, היהיהיהיהיהי. יעצט כ'האב געוואלט פארשטיין, יידל שלעזינגער, איך זעץ איין דעם עולם? חס ושלום! איך זאג נאר דעם עולם אז מ'דארף זיך נישט לאזן, נאכדעם וואס מ'טאטשט עס א קינד זאלסטו גיין צו די פאליס. אבער איך האב קיינעם נישט איינגעזעצט, איך זאג דיך יעדן מאל, דער וואס האט אויף מיר געגאסן בלוט, שניצער, האט זיך אליין געגאנגען שטעלן, ווען ס'איז געקומען צו די פאליס האב איך שוין נישט געדארפט דארט זיין, זיי האבן מיר געזאגט, ווי דאונט ניד יו. סאו הייבט מען אן צו זאגן איך האב איינגעזעצט, נישט וואס איך האלט אז מען טאר נישט איינזעצן, איך האלט מען דארף איינזעצן, נאר ער בלעימט מיך, און נאכדעם וויל איך פארשטיין נאך א זאך, ס'הייסט איך פארשטיי נישט, יענער האלט דיר פאר פארוואס מען זעצט איין די חזירים, און דו ענטפערסט נאך נחום ראזענבערג איז דער שולד, וועיט א מינוט, און ווען נישט נחום ראזענבערג האסטו דאס נישט געדארפט טוהן אלע דרייסיג יאר, אויף וואס האט מען דיך גענומען אוועק פון מלמדות דער רב לייביש לעפקאוויטש און געוואלט אז דו זאלסט ערלעדיגן משמרת הצניעות, וואס האט ער געוואלט דו זאלסט טוהן? מען נעמט א מענטש און מען זאגט אים דו זאלסט זיין ריספאנסיבל אויף א זאך, און ער איז נישט ריספאנסיבל. למעשה האט ער געווען געדארפט גיין פרעגן דאקטוירים, פרעגן פאליס, פרעגן אין אנדערע קאמיוניטיס, פרעגן ביי די גוי'אישע וועלט, פרעגן פונקטליך וואס טוט מען, האו דו יו הענדל איט, וכדומה. מען מאכט א שווייג, מען האט גענומען א דעם גרעסטן בהמה פון שטאט, א א טיפש פון די ערשטע קלאס, יידל שלעזינגער, און ער העט גיין פירן די משמרת הצניעות פון אזא פאוערפול טייט ניט אידישע קאמיוניטי. אנבעליוועבל וואס מ'האט דא געטון. און נאכדעם האט ער געהאט די קראנקייט פון גחזי אויכעט, ער האט געוואוסט פון וועמען מ'קען נעמען געלט און גרויס געלט. און פון די חברה האט מען נישט געש, מ'האט געפאמפט פון זיי געלט און מ'האט זיי נישט געבאדערט. סאו יידל שלעזינגער, יענער האט א פראבלעם פארוואס מ'זעצט אזויפיל מענטשן איין, ס'איז א הפקר וועלט? ס'איז נישט הפקר, פונקט פארקערט. יעצט איז נישט הפקר, ביז יעצט איז געווען א הפקר וועלט, יעצט איז געווארן א וועלט וואס ס'האט א באלעבאס, דער אייבערשטער האט אונז געזאגט אונז זאלמיר זיך אפהיטן פון עריות, און אפילו ווען נישט, ס'שטייט אין די תורה אז מ'זאל זיין אפגעהיטן פון עריות, ביים גוי איז עס אויך נישט עקסעפטעבל און זיי זאגן דאס קינד ווערט צומישט און ער ווערט פול מיט פראבלעמען, סאו ס'איז נישט גשמיות'דיג אויסגעהאלטן און נישט רוחניות'דיג. און מען האט עס געטוהן. נא היינט איז דא א באלעבאס. ניין! ער שרייט יידלען קוק ס'איז נישט דא קיין באלעבאס יעצט יעדער קען איינזעצן. ניין ניין ניין ס'איז דא א באלעבאס. דער אייבישטער איז דער מלך העולם ער איז באלעבאס. און וואס ער האט פון אונז געבעטן האפן מיר אים צוצושטעלן. סא יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט אביסל מאריך זיין בדיבור. כ'האב געהאט אמאל א חבר, נישט קיין חבר א שכן געווען, ער האט געהייסן אברהם בער בערקאוויטש. ער איז א נעפיו פון ר' בנימין הערש בערקאוויטש. זיין די טאטעס זענען געווען ברידער, זיין טאטע האט געהייסן ר' משה שעיה בערקאוויטש און ער דער איד וואס איז געווען די מנהל אין סאטמאר הייסט ר' בנימין הערש בערקאוויטש. בקיצור דער אברהם בער האט אריין געמופט אין טו סיקסטי ניין ראטלידזש סטריט מיט יארן צוריק האט ער אריין געמופט און אזוי ווי ער איז געקומען מיט א ברייטן ביבער הוט און זיין ווייב איז געגאנגען זי איז געווען א ירושלימער זי איז געגאנגען צוגעבינדן אינגאנצן מיט שווארצע זאקן זי האט אויסגעזען ממש ווי די שכינה אליין. וויבאלד ער האט אריינגעמופט אין דעם בילדינג האב איך זיך מיישב געווען, כ'וועל אים גיין זאגן העלאו, שלום עליכם, און איך זעה ביסט א ניוקאמער פון ארץ ישראל, וויל איך דיר זאגן, טאמער דו דארפסט אמאל האבן עפעס קענסטו ארויפקומען צו מיר אינדערהיים. איך האב אים געזאגט אזוי, קיין גרויסער עושר בין איך נישט, קיין גרויסע זאכן קען איך דיר נישט געבן, נאר אמאל אז ס'וועט זיך דיר אויסלאזן די צוקער דו וועסט נישט האבן צו מאכן א קאווע ביינאכט, אדער דו וועסט עסן קעיק און דו וועסט צובייסן קאווע און ס'וועט זיך דיר אויסלאזן די קאווע, און פון קעיק איז נאך דא אסאך, וועסטו דארפן נאך אביסל קאווע, קענסט ארויפקומען צו מיר, כ'מיין דשאסט פרענדלי דעטס אלל, נישט קיין גרויסע זאכן. עניוועי, באט יור וועלקאם, און האט זיך זייער שיין געפילט, שכנים זענען אים מקרב, פארטיג. ס'גייט דורך בערך א האלב יאר, דארט געוואוינט, קומט ער איין נאכט ארויף פארנאכטס און ער קלאפט אין מיין טיר און ער זאגט מיר, איך געדענק איר האט מיר געזאגט איך קען קומען צו אייך איך דארף אמאל א טובה א קלייניקייט איך איך וויל מיט אייך רעדן זאג איך זאג איך פיין נאו פראבלעם ס'געווען פארנאכט ס'געווען איך האב נאך געהאלטן מסתמא פאר מנחה ער ווייס איך נישט ווי ער האט געהאלטן פאר צו נאך נאר א איד זאגט ער וויל צו מיר רעדן איך מיין מיטן אייבערשטן קען איך דאך רעדן שפעטער אויך. דערציילט אז דער חפץ חיים האט נישט געזאגט קיין שלום עליכם קיין מאל ווייל ער האט געהאט געסט ביים טיש ער פלעגט עס ערשט זאגן אינמיטן די סעודה נאך די פיש ווען מ'האט זיך שוין דערכאפט דעם חיות. זיי דערציילן אז דא איז געווען דער ר' שלום לויפער האט אויך געהאט צענדליגע אידן יעדן שבת ביים טיש, און איינמאל ביז ער האט געזאגט די הכנות מיט אלעם זיך צוגעגרייט האט א איד גע'חלש'ט אן אורח האט ער זיך דעמאלטס אונטערגענומען שלום עליכם גייט זיין נאך די פיש, אזוי דערציילט. כ'מיין דער רבי האט אים אפילו געהייסן זאל אזוי טון, כ'געדענק נישט, עניוועי. למעשה קומט צו דיר אן אורח און ער וויל צו דיר רעדן עפעס זאלסטו געדענקען אז דער אורח קען זיין ס'איז א פיקוח נפש, סאו הער אים אויס. האב איך אים אויסגעהערט, דערציילט ער מיר א מעשה. אז ער איז געווען א בחור, ער איז געווען א יתום, זיין טאטע איז אוועק יונגערהייט, ער איז געווען א שיין יונגל, און דער מגיד שיעור אין ישיבה קטנה אין סאטמאר האט געווארפן אן אויג אויף אים. איינמאל קאלט ער אפ זיין מאמע און ער זאגט, זאלסט וויסן, מיסיס בערקאוויטש, עס איז זייער שווער מיט אייער זון צו לערנען, ווייל ער האט א שוואכן קאפ, ער האט א פעיפער קאפ, און ער איז נישט תופס די גמרא. איך וואלט אייך געוואלט מציע זיין, איך וועל מיט אים לערנען פרייוועט, איך דארף נישט קיין געלט פון אים, כ'קען אים צוהעלפן א שעה יעדן טאג, און אין די שעה עט ער זיך אביסל אויפארבעטן, און נאך א האלבע יאר א יאר עט ער שוין קענען זיין א מענטש. זאגט ער, און זאגט זיין מאמע, נו אוודאי, איך וואלט זייער שטארק הנאה געהאט, איר ווייסט דאך איך בין אן אלמנה, און ווער ס'טוט פאר א יתום, דאס איז דאך דעם אייבערשטנ'ס קינדער, איך וואלט זייער שטארק הנאה געהאט. עניוועי. מען האט אפגעשמועסט אזוי ווי די שיעור אין די ישיבה הייבט זיך אן זעקסע, פון פינפע ביז זעקסע עט ער מיט אים לערנען, אבער די איינציגע צרה איז ער האט פארגעסן צו זאגן זיין מאמע וואס ער גייט לערנען, זיין מאמע האט געמיינט ער גייט לערנען גמרא תוס', דערווייל האט ער געלערנט ניין ער האט מיט אים געלערנט וואס דאס הייסט משכב זכר און וואס דאס הייסט הוצאת זרע לבטלה און וואס דאס הייסט נואף ביד און נואף ברגל ער האט אים דאס אלעס אויסגעלערנט פונקטליך ליידער וואו אין א מקווה ווייל ער האט אים מסביר געווען כדי מען זאל קענען לערנען און ס'לערנען זאל האבן א קיום מוז מען זיין בקדושה מוז מען גיין אין מקווה. ס'האט אפגעדויערט דריי חדשים, נו הער אויס, טריי צו עסן טשיז קעיק דריי חדשים יעדן טאג ס'עט דיר אויך נמאס ווערן. ס'איז אים נמאס געווארן. ס'איז אים נישט נמאס געווארן צו מאכן זנות, דער יונגל איז אים שוין נמאס געווארן. בקיצור. למעשה האט ער אפגעקאלט זיין מאמע נאך דריי חדשים און מסביר געווען ער טרייט די בעסט און ס'גייט נישט ער האט א פעיפער קאפ מ'קען מיט אים גארנישט טון. פארן מנהל האט ער געזאגט אז זאלסט וויסן איך נעם אים נישט מער אריין אין חדר ער מוז זיך גיין זוכן ערגעץ ווייל דא אין חדר שטערט ער נאר. ער קען נישט מיטהאלטן. שוין, בקיצור, דאס איז עס, אז דער מנהל זאגט און אז דער מלמד זאגט מוז מען פאלגן, ווען נישט פארלירט מען עניוועי. בקיצור, מ'האט אים ארויסגעווארפן אין א גוטן טאג. דאס איז עס. אזוי פארציילט מיר דער אברהם בער די מעשה ביי מיר אינדערהיים פארנאכט, פאר מנחה. פרעג איך אים, אברהם בער, וואס טוסטו פאר פרנסה? זאגט ער, איך דרייוו א טראק פאר די זינגער ברידער. ס'איז דא געווען צוויי פאפענע ברידער זינגער, זיי האבן געהאט א. טראקינג קאמפעני און ער האט געדרייווט דעם טראק. זאג איך אים, דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, ביסט א גרויסער באטלער. דו וואלסט געקענט זיין א סטארי טעלער. ס'איז דא מענטשן וואס זיי מאכן שיינע סטאריס. ס'איז דא נאוועלס, ס'איז דא אלע מיני סטארי בוקס. דו פארציילסט אזא שיינע מעשה הערסט, ס'איז אזא פיור ליגנט א נאוועל אויסגעבאקן אז איך זאג דיר באמת וואלסט געקענט מאכן ביי יעדע מעשה פופציג טויזנט דאלער פלאס פינף פראצענט ראיעלטי פון אלע דיינע בוקס. איך האלט זאלסט גיין ווערן א סטארי טעלער. שוין, געבט ער מיר א זאג, דו גלייבסט מיר נישט? זאג איך אים, זיכער אז נישט. האט זיך אויפגעהויבן און ער איז ארויס פון מיין הויז. ס'איז דורך געגאנגען פיר פינעף שעה, קומט צו מיר צו קלאפן די פאליס פון נעסא קאונטי און זאגן עפן די טיר. דאס איז שוין ארום צוועלף איינס אויף ביינאכט. זאג איך אים, וואס איז דאס? וואטס גאוינג אן? זאגט ער, עפן די טיר. זאג איך, איך עפן נישט קיין טיר, קען זיין ביסט א גנב, א גענגסטער. זאגט ער, קוק אויפן קאר אינדרויסן, וועסטו זען ס'איז א מארקט רעדזשיסטערד וויהיקל. זאג איך אים, מיך אינטערעסירט נישט. גיי יעצט צו די ניינטיעט פריסינקט און ברענג א פאליס קאר מיט א מענטש און זיי זאל מיר זאגן ווער ס'גייט קומען מיט זיין בעדזש נאמבער דעמאלטס זאל איך עפענען. און אזוי איז געווען און ער קומט צו פארן און ער נעמט ארויס א דרייווער לייסענס מיט א פיקטשער פון אברהם בער, בערקאוויטש, און פרעגט זאג מיר דו קענסט דעם מענטש? זאג איך אים דו צעדרייטער דו ביסט א פאליס? זאג איך אים דו זעסט דען נישט דא שטייט אויפגעשריבן ראזענבערג און נישט בערקאוויטש? וואס פאר א גוט יאר קומסטו צו מיר קלאפן אינמיטן די נאכט? זאגט ער, קאם דאון, קאם דאון. אונז האבן מיר געטראפן דעם מענטש, געטראפן געשאסן אין א קאר אין לאנג איילענד. האט זיך געקויפט א רייפל און האט זיך געשאסן. זאל מיר וויסן ווער דאס איז, וואס איז זיין היסטערי און אזוי ווייטער. און שוין. אז ער וויל וויסן וואס די היסטערי איז האב איך אים געזאגט, ער האט געוואוינט דא אונטן. איך האב אוודאי נישט פארציילט די מעשה מיט מלמד פון מאלעסטינג ווייל קודם האב איך עס נישט געגלייבט.

האבן זיי מיך, האב איך זיי קיינמאל נישט אויסגעזאגט אז איך בין א איד, קיינמאל נישט! האהאהא! ר' מעכל מיט די לאנגע בארד און די אראפגעלאזטע פאות האט נישט אויסגעזאגט ער איז א איד, וואס האבן זיי געטראכט אז ער איז? עניוועי, די זעלבע אויכעט, קודם האב איך אים נישט געגלייבט דעם אברהם בער אז ער זאגט אמת, און צווייטנס כ'האב נישט געוואלט מאכן חילול השם, כ'זאל גיין פארציילן אז דער מלמד האט מיט אים געטוהן לכל דבר אסור. ווען ס'איז זיין מלמד. ארייט, האב איך געקלערט מ'מאכט א שווייג, היינט ליידער איז עס אזוי אינפעסטעט אז מען שרייט שוין פאר די גוים אונז ברויך מער העלפ, ווייל עניוועי. בקיצור, אונז זעמער ארויס געפארן דארטן, איך האב אים געזאגט ביי אונז בארגט מען דרייווער לייסענס קען זיין ס'איז נישט ער, זאגט ער קום ארויס, און מיין לענדלארד געווען דעמאלטס יאסל רובינשטיין זאג איך אים ליסן ער איז א הרוג מען טאר אים נישט לאזן אליינס, לאמיר ביידע ארויס פארן, דו וועסט דארפן צוריק קומען צו די ארבעט וועסטו מיך איבער לאזן, אבער איך האב מורא אליינס צו פארן ווייל עפעס די מעשה געפעלט מיר נישט, שוין זעמער ארויס געפארן. און אינטערעסאנט, אַכט אינדערפרי ווען יאסל האט געדארפט אוועק גיין, דער לענדלארד יאסל רובינשטיין איז אנגעקומען, איך דערמאן זיך יעצט ווער עס איז אנגעקומען, עטס וועט לאכן א גוט יאר, טאמער זיצט עטס נישט זעצט ענק אראפ ווייל עטס וועט אראפפאלן פון בענקל, איז אנגעקומען די חברה קדישא פון סאטמאר, שלום שניצלער ס'איז געווען דארט איבערגעלאזט א בריוו אז איך נעם מיר דאס לעבן ווייל איך בין. טמא מיט טומאה, ווייל דער זעלבער מגיד שיעור איז נאכדעם אלעם וואס דער בחור'ל איז דורכגעגאנגען ער האט חתונה געהאט מ'האט אים חתונה געמאכט אויף ארץ ישראל און ר' בנימין הערש האט געשריגן ביי די לוויה רבונו של עולם דו ביסט מיין עדות אז מיין העמד איז נישט מיין האט אנגעבארגט הונדערט אלפים דעמאלטס אים חתונה מאכן איך מוז חתונה מאכן א ברודער אויכעט פרעג נישט א ברודער פון די כלה'ס צד פרעג נישט איז דער מגיד שיעור געקומען נאכאמאל צו מאכן מיט אים חזרייקע.

און ס'איז געווען אויפן דעשבארד א בריוו וואס ער האט איבערגעלאזט אז מיין מאמע זאל האבן כח עס אויסצוהאלטן, און יואל בן חנה זאל האבן א רפואה שלימה אין דעם זכות, און איך מוז מיר נעמען דאס לעבן ווייל איך בין פול מיט זינד און איך קען מיך שוין נישט צוריקהאלטן און מען לויפט מיר שוין נאך נאך די חתונה, איך האב געמיינט כ'וועל האבן מנוחה, איך האב נישט קיין מנוחה, און ס'איז מיר בעסער דער טויט ווי דאס לעבן. שוין, כ'האב ענק שוין פארציילט אסאך מאל די מעשה, און ס'איז נישט קיין סוד. און יעדער ווייסט אז ס'איז אמת ווייל ער איז געגאנגען דעמאלטס צו ר' מעכל לעבאוויטש און ער האט אויך פארציילט די מעשה און ר' מעכל האט מאמת געווען און ער איז ביי אים אויך געווען און ס'איז געווען ס'איז דא דא א איד וואס ער איז א גרויסער בעל מקובל כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען אפשר וויל מען נישט קיין כבוד ער איז אויף מיין האטליין פאר אים קען זיין נישט קיין כבוד און ער איז געווען דארטן א חבר מיט דעם קאלובער רעבן פון יוז סטריט זיי האבן געלערנט קבלה און אברהם בעריש איז זיי אויך געקומען שוין בקיצור. יעדער האט אים אנגעקוקט ווי א משוגענער, ווייל ליידער ליידער האט מען דאך דעמאלטס נישט געגלייבט אז ס'איז דא אזא זאך. מילא האסט מיט אים געטשעפעט אלס בחור, פיין, אקעי, אבער דער מענטש האט חתונה געהאט, ביז ער האט געטראפן דעם גליק שידוך, און מ'האט אים שוין געפירט אונטער די חופה, און ער וויל זיך שוין פירן בקדושה, קומסטו אים דעמאלטס אויכעט מכשיל זיין? און ער האט נאך געזאגט, אז טאמער דו וועסט נישט טון וואס איך הייס דיר טון, וועל איך אויסזאגן דיין ווייב וואס פאר א חזיר דו ביסט געווען. שטעל דיר פאר ביי וועם און ווער ס'איז געווען אונזערע כלי קודש, ס'איז ממש א שאנדע. באט עניוועי, לאמיר צוריק גיין ווייטער צו די זאך. יעצט, סאטמאר האט אים נישט געוואלט אננעמען אין בית החיים ווייל זיי האבן גע'טענה'ט אז ס'איז א מאבד עצמו לדעת, און אז מ'זאל ארייננעמען אין בית החיים נאר שומרי שבת און מחללי שבתים זאל מען נישט ארייננעמען. דעמאלטס איז דער בית החיים גוט, פארוואס? ווייל. רובא דרובא זענען נישט מחללי שבתים. ווען מען זאל אבער ארייננעמען פאר שמירת הברית קענט איר דעם גאנצן בית החיים דיסמענטלען. ניינציג פראצענט זענען די גרעסטע חזירים וואס איז דא, און ווי אויבנאנער ווי ער ליגט לעבן דעם רעבן לעבן די רבנים, דעי וואו דעי מען זאל מען דארף עס ארויסגראבן מיטן מיטן שורש אראפגיין מרחיקין את ה הנבילה מן העיר חמישים אמה פופציג אמות דארף מען אראפגיין זיי ארויסצוגראבן די שקצים וואס דא האט זיך אפגעטון. באט עניוועי לאמיר קאנטיניוען יעצט צו די זאך. האט מען אים געלייגט אין זייער א שוואכן בית החיים אין ביי די חברה קדישא יראים האט דארטן אפאר בית החיים'ס איינס איז פאר גאר פארעווע חברה. אים געלייגט דארטן מיט מענטשן וואס כ'ווייס נישט צו זענען געווען שומרי שבת. עניוועי. מיט א פאר יאר שפעטער איז ער מיר געקומען אין חלום און ער האט מיר געזאגט נחום כ'האב שוין מנוחה, ביז יעצט האב איך נישט געהאט קיין מנוחה, ער האט מיר נישט געזאגט פארוואס, איך בין ארויסגעפארן, איך האב געזאגט אפאר קאפיטלעך תהלים האב איך געזען אז ער געדענקט מיך נאך, האב איך געזען אז דעמאלטס צייט האט מען דארטן געמאכט א נייעם קבר אויף א איד, און אויף דעם איד'ס מצבה האט מען אויפגעשריבן אז דער איד האט געצינדן פערציג יאהר לעכט אין רוסלאנד יעדן ערב שבת ביים ציון פון הייליגן ר' מאטכעלע פון נאדווערנע, דער איד האט געוואוינט אין בושטינע, ס'הייסט בישטינע, מען האט נישט געטארט צינדן קיין לעכט, מען האט זיך מורא געהאט פון די קעי דזשעי בי, אין א בית החיים און א בית הקברות האט מען יא געמעגט צינדן, ווייל דאס איז אזא סימבאל שוין טויזנטער יאר, איז ער געגאנגען צינדן, ער צי זיין ווייב איך ווייס נישט פונקטליך, יעדן פרייטאג געצינדן צוויי לעכט, געמאכט א ברכה להדליק נר של שבת קודש, אויפן ציון פונעם הייליגן גרויסן צדיק ר' מאטכעלע פון נאדווערנע. שטעלט זיך פאר א מעשה, און דעמאלטס האט ער מיר געקומען אין חלום, כ'האב קיינמאל נישט מער געדענקט דעם מענטש, ער איז מיר געקומען זאגן זאלסט וויסן, תנוח דעתי, מיין דעת איז רואיג, איך ווייס, ס'איז שוין דא א שומר שבת ביי מיר, אזא שאנדע וואס מ'האט געטון, עניוועי, סאטמאר האט זיך דאך מורא'דיג געשעמט, ווייל דא איז ר' בנימין הערש'נס נעפיו, און דא, עפעס זאגט ער, מ'האט עפעס אים געטאטשט, איך ווייס, למעשה. איז געקומען דא פרידמאן באטשי, וויל איך זאגן דער פרידמאן באטשי איז אויך געווארן דיין אין סאטמאר ווייל דער סיגוטער האט אים אריינגעשטופט ער האט געוואלט זיינע מענטשן, ער איז אזוי ראוי צו זיין א דיין פונקט ווי איך בין ראוי צו זיין א פיילעט פון א סעווען פארטי סעווען אדער פון אן עיר פארס מיסל, דער מענטש איז געווען א מגיד שיעור ער האט געקענט אביסל דרייען ער האט קיין שימוש נישט געהאט, ער פלעגט זיך נעמען שימוש ביי ר' פישל'ען ער פלעגט קאלן יעדע צווייטע מינוט א שאלה, דער מענטש האט נישט געוואוסט בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל. א גוטער מגיד שיעור, ער האט טאקע פיין פארגעלערנט אין בית מדרש, אבער צו דיינות? ווי ווי ווי קומט ער צו? ער האט יארן געגעבן א הכשר אויפן בוטשער סטאר, שפעטער ווען איך האב אנגעהויבן צו שרייבן בריוון אז דעם מענטש מען לאזט אים נישט אריין צו די שחיטה, האט ער געשריבן א בריוו און עס באהאלטן דארטן אונטערן רעדזשיסטער אז ער געבט א הכשר מפי מפי אויף וואילך, דאך אזא אויסגעפרעסענער אויסוואורף, די וועלט האט נישט אזא אויסוואורף ווי ער. און דאס זעלבע איז דאס טובי' חוטא זונטאג מאנטאג, אלע פרעגן מיך פרעגן וואס עפעס רופסט אים טובי' חוטא זונטאג מאנטאג ער דאך א הרב ער איז א רב פון די עדה, היינט שרייען זיי יא דער איז א לאו-לייף א צעפידלטער, כ'הער ער ליידט יעצט אויף דעפרעשאן ווייל ער זעט דאך ער האט צעבראכן די עדה החרדית, און למעשה האט מען אים געוואלט מאכן א גרויסן שבת אין בית שמש קיינער נישט געקומען, דער מענטש איז א אויסגעשפילטער מענטש א תשובה אין הלכה האט ער נישט געשריבן ער האט גארנישט געטון נאר אויף אזויפיל ער האט אנגעארבעט דא א וועלטס מלחמה. און זאליק אט דער עם הארץ העלפט אים צו. סא עניוועי, דאס זענען די היינטיגע רבנים און דיינים. איך זאג די גאנצע מחלוקת פון אהרן זלמן לייב האט זיך פאר קיינעם נישט געלוינט אחוץ פארן דיין, אזוי וואלט ער געגאנגען אראפ אין היסטערי אלס א אויסגעוועפטער פרידמאן באטשי, און אזוי שטייט, קוק אויף אלע צעטלעך שטייט הויך כבוד קדושת אב. הקדוש הדיין, אההה, ישראל הגר אין ארץ ישראל, ר' מוישעלע, האט געזאגט מ'זאל אים נישט רופן כבוד קדושת, סא מ'האט אריבערגעטרענספערט. געטרענספערט דעם טייטל דא פאר אים. סאו עניוועי, איז געגאנגען דער דיין, איך בין אריין צו אים דעמאלטס, איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן, ער האט מיר פארציילט א מעשה אז מ'איז אים מטמא, איך האב דעמאלטס נאכנישט פארשטאנען צו די זאכן, זאג איך באמת, זאג איך, פארוואס זאל מען אים נישט לייגן אין סאטמאר, ניין, קהל האט באשלאסן, קהל האט באשלאסן. שוין, ער האט דאך א תהלוכות קהל, ס'איז דא א נייער באשעפער, חס ושלום, און א נייע שולחן ערוך, ס'הייסט תהלוכות הקהל. ער מיט משה פרידמאן דער רוצח האט דאס ממציא געווען. עניוועי, סא ווען ס'האט אנגעהויבן ארויסצוקומען, און איך האב דאך דערציילט ווער דער מלמד איז, און ס'האט דאך אנגעהויבן ארויסצוקומען, איז געווארן א מהומה אין גאנץ סאטמאר, איז געווארן א באמת א מהומה, האט דער דיין פרידמאן באטשי געזאגט מ'זאל אויפשרייבן אויף זיין מצבה הקדוש, ווייל ער האט זיך דאך געהארגעט. ער האט נישט געקענט מיטמאכן די נסיונות, און ממילא איז ער גאר א קדוש, קודם האט מען אים נישט געוואלט באגראבן ווייל ער איז א מאבד עצמו לדעת, שפעטער איז ער שוין געווארן אזא מדריגה פון א מאבד עצמו לדעת און דעם גרעסטן שייגעץ אין כלל ישראל ביז צום גרעסטן צדיק, שוין א קדוש. יעצט איך האב געוואלט פרעגן א שאלה, די אלע מענטשן וואס זענען געווען דארטן ביי די אסיפה פון שטארק, איך האב ענק שוין געזאגט, מאכט אן אסיפה פאר שטארק, שטאטס מען זאל רעדן רבותי באצאל חובות און בארג נישט אז עס איז נישטא פון וואו צו באצאלן, ווייל איינער. וועט דיך דערהרגענען, האט מען גערעדט אנדערע זאכן, האט מען גענומען אזוי דעם לויב, לויב איז א מוצל, ער איז גארנישט. מ'האט אויך געברענגט פון אנטווערפן שמעון גרינפעלד, יעצט דער גרינפעלד, כ'ווייס דער מהרש"ג האט אויך געהייסן גרינפעלד, יעצט איך האב געקענט א גרינפעלד, ער האט געהייסן רבי נחמן חיים גרינפעלד, ער איז געווען זייער א. פרענדלי מענטש, ער האט מיר געווען, ער האט מיך שטארק מעודד געווען, ער האט געוואוינט אין מיאמי, ער האט געוואוינט דא אויף פען סטריט, זיין ווייב איז נעבעך געהארגעט געווארן מיט א קאר עקסידענט, א באס, א סאטמארע באס דרייווער איז אין איר אריין געפארן האט זי צוהאקט אויף שטיקער. סאו די שאלה איז צו דער שמעון גרינפעלד דער דיין פון אנטווערפען צו ער איז א משפחה מיט נחמן חיים גרינפעלד צו אפשר א ווייטער קרוב. כ'ווייס אז ער איז גרינפעלד ער איז א דיין אין וויזשניץ און ער איז גאר א בעלזער חסיד. הער וויאזוי דאס גייט, עס איז א צאמענלויף. נאכדעם האבן מיר אונז דא נאך איינעם א גרינפעלד, דער וואס איז דא אין בארא האל, דא אין ברוקלין. בקיצור, דער דרייט אן די גאנצע שטאט, ער האט געזאגט מען זאל נישט וואוטן פאר טאם טאמפסאן, קען טאמפסאן, מען זאל נישט וואוטן פאר אים, און ער האט ביטערליך פארלוירן ווייל מען האט יא געוואוט פאר אים. סאו קען זיין דאס איז גאר משפחה מיט דעם גרינפעלד אויך, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וואסארא קרעדענשאלס ער האט אז מען האט אים געמוזט ברענגען פון אנטווערפן צו רעדן, כ'מיין די דרשה וואס ער האט גערעדט, הע. כ'וויל אייך עפעס זאגן, אונז האמיר נאך אין סאטמארע בית מדרש פופציג אינגעלייט וואס קענען זאגן א בעסערע דרשה. עניוועי, מ'האט דעם אויך נישט פארציילט אז דא איז געווען א זאך וואס איז פריעת בעל חוב מצוה און יענער האט עס נישט געהאלטן פון די מצוה. ס'האט גארנישט צו טון מיט די גוים, מיט די רשעים, מיט די רוצחים און אהער מיט אהין, ס'האט צו טון מיט היימישע אידן, און דעטס איט. באט עניוועי, איז האב איך געוואלט וויסן אז מ'האט דעם שטארק געלעיבלט ער איז א קדוש, יעצט וויל איך וויסן פונקטליך, דער אינגערמאן דער אברהם בער בערקאוויטש האט מען אים אויך געלעיבלט ער איז א קדוש, דער דיין איז געהייסן זאל שרייבן אויף זיין מצבה שטייט טאקע א קדוש, איך האב דעמאלטס געשריגן פארן דיין שרייב נישט א קדוש, ווייל ס'וועט קומען דער נעקסטער דור און פרעגן וואס איז דאס אז מ'שרייבט אויף אים א קדוש, וואס איז די קדושה, וועט מען מוזן אנהייבן צו פארציילן. אז א מגיד'שיר אין סאטמאר האט מיט אים געמאכט משכב זכר, דאס איז די קדושה, איי א קדושה. איך האב געבעטן טו עס נישט, נאר דער. אבער דיין גענפעטער האט דאך נישט קיין קינדער במילא. ס'איז א חילוק. איך האף אז אויף זיין מצבה וועט מען אויך שרייבן הקדוש, אויפן דיין'ס מצבה. עניוועי, איך האב געוואלט וויסן דאס וואס מען האט אויף אים געשריבן ער איז א קדוש. דעם אברהם בער בערקאוויטש, און דאס איז דער זעלבער קדוש אזוי ווי דער שטארק. צו שטארק איז אן אנדערע מין קדוש, צו בערקאוויטש איז אן אנדערע מין קדוש, כ'האב געוואלט וויסן ווי וואס ווער גייט וואס הייסן, ווייל אפשר איז נאך כדאי יעצט צו נעמען א האמער און א טשיזל און עס אראפקראצן פון די מצבה, ווייל אויב נישט צו באצאלן געלט הייסט מען א קדוש, ר' בנימין הערש בערקאוויטש האט באצאלט אלע חובות, איך ווייס, ער האט באצאלט הונדערט אלפים חובות, סא האט ער דאך יא באצאלט געלט. סאו וויאזוי האט מען גענומען א טייטל פון א מענטש וואס ער צאלט נישט געלט און מען גייט רופן אברהם בער בערקאוויטש אזא טייטל? דער מענטש האט באצאלט יעדע פעני און איז שולדיג געבליבן א פרוטה. ר בנימין הערש בערקאוויטש פלעגט אייביג בארגן געלט פאר צו דרוקן די בית רחל ספרים. ער האט ביי מיר אויך געבארגט כסדר. אבער ער פלעגט באצאלן אזוי ווי אויפן זייגער. סאו אויף ר בנימין הערש בערקאוויטש הקדוש העט מען נישט קענען שרייבן ווייל ער באצאלט דאך די חובות. איז די שאלה איז אויף אברהם בער. זיין נעפיו וויבאלד ער האט נישט געבארגט און ער האט נישט באצאלט צי די קדוש זאל מען לאזן צי זאל מען דאס אויך אראפ נעמען און דאס איז אלץ לויט אונזער שיטה אז א קדוש הייסט איינער וואס מען הארגעט אים איי אז ער האט געבארגט געלט און נישט באצאלט הו קעירס אבער וויבאלד מען האט אים געהארגעט איז ער א קדוש יעצט כ'האב געוואלט וויסן נאך א זאך ליפא ברייער האט מען אויך געהארגעט ס'איז דא גרויסע ערנסטע רומערס אז ער האט געטשעפעט מיט בחורים און זיי האבן זיך נוקם געווען מיט אים מיינט דאס אז ער האט געהאט צו טון מיט איין בחור זאגט קלאר אז ער ער האט אים גענוצט פון די אכט ביז די צוואנציג. סא איך האב געוואלט וויסען אפשר דארף מען אויף ליפא ברייער אויכעט שרייבען יעצט הקדוש מען קען נעמען א טשיזעל און אריין קריצען די מצבה הקדוש. כ'האב געבעטן דעם עולם מ'זאל נישט גיין, און מען זאל נישט האבן צוטון מיט די זאכן, איר האט נישט געבארגט פון די מאפיא און איר זענט נישט שולדיג פאר די מאפיא און לאזט זיך ארויס מישט זיך נישט אריין אין די אלע געשעפטן. ס'איז געווען א גרויסער עולם, מ'האט זיך אויסגעלאכט, מ'האט געגעבן געלט פאר דעם רוצח פון פלארידע. פיין, טוטס ווייטער, דרייטס אן א שטאט. ס'איז דא יעצט געווען א בריוו און תולדות אהרן האט ארויסגעגעבן א בריוו, דער אמת איז תולדות אהרן אויף זיי האב איך רחמנות, זיי האבן געכאפט מכות פאר סופאוזינגלי פאר אידישקייט, זיי האבן נישט געגלייבט אין גארנישט אפילו דער אלטער, דער רבי אברהם יצחק קאהן האט נישט געגלייבט אין גארנישט, איך האב עס שוין געזאגט און איך וויל עס נאכאמאל זאגן און אז זיי ווילן זאלן זיי מיך קומען שלאגן, מען האט שוין געטרייט. דער מענטש איז געקומען אויף אמעריקע ווייל ער האט געוואוסט די עדה החרדית פארקויפט טרייפע פלייש און זיי האבן מספרים פאר די גלאט כשר'ע, ער האט אלעס געוואוסט, ער האט געוואלט אז ער זאל אויך באקומען, האט מען אים געזאגט ניין, איז ער געקומען דא צום סאטמאר רב עס פארציילן, האט מען אים נישט אריינגעלאזט, איזריל האט אים געהייסן ער זאל שוין צוריק פארן ווייל טאמער ער וועט נישט צוריק פארן ווען מער נישט געבן קיין געלט פאר זיין מוסד, ס'הייסט. די געלט פאר זיין מוסד איז ביי אים געווען אזוי שטארק אז מ'האט געמעגט מוותר זיין אז גאנץ ירושלים זאל עסן טרייפע פלייש. ביי מיר איז ער געווען דער זעלבער לאו לייף ווי די אלע, נאר וואס ער האט נישט געהאט קיין פראבלעם מיט געלט ווייל סאטמאר האט אים געשטיפט געלט, ממילא האט ער געשריגן מ'טאר נישט נעמען געלט. דער וויזשניצער רבי דער ישיעות משה האט געהאט א פראבלעם צו דעקן א בודזשעט האט ער גענומען געלט. ער האט געהאט איינס פון צוויי טשויסעס, אדער צושפארן די מוסדות, אדער ער זאל נעמען געלט. האט ער פרעפערירט אז מ'זאל ענדערש נעמען געלט. יעצט איך זאג נישט ער האט גוט געטוהן. איך טוה אים נישט דזשאסטיפייען וואס ער האט געטוהן, אבער יעצט איז געקומען תולדות אהרן און זיי זעהען ס'איז געווארן אזא גרויסע ענגעניש מיט געלט און ס'איז דא אינגעלייט און די צענליגע וואס האבן דארטן דירות און מ'גראבט די טויטע. זאגט ער פיין, געזונטערהייט זאל מען יא גראבן טויטע. און ער שרייט נאך איך טוה וואס בית דין זאגט. יעצט זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געהאלטן א מורא'דיגע דרשה אין אוהל רחל אין סא סאטמאר קעגן דוד'ל נו זענען זיי געגאנגען די תולדות אהרן און זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו אז אונז זעמער דער פך שמן וואס אונז האמיר זיך קיינמאל נישט געבויגן אונז זעמער נישט טמא געווארן קודם וויל איך זאגן ס'איז שקר גמור עטס זענטס טמא מטומא פון קאפ ביז פיס אלע יארן עטס האטס נאר איין מעלה אז עטס ארבעטס אז מען זאל נישט מטמא זיין קינדער וואס דאס איז א מורא'דיגע מעלה, און עטס האטס נאך א מעלה אז עטס האטס געארבעט אז מען זאל נישט נעמען געלט פון די מדינה ווייל מען האט ענק געגעבן גענוג געלט פון סאטמאר, אדער דען דעט עטס זענטס פונקט אזוי טמא פונקט ווי יעדער, עטס האטס גענומען דורך אנדערע מוסדות געלט מען זאל נישט וויסן, עטס זענטס געגאנגען עטס האטס מבזה געווען כל גדולי וקדושי הדור פאר גארנישט. דאס איז וואס האט עטס געטוען אלע יארן, סאו וואס זענט עטס יעצט ברוגז אז מען טוט עס פאר ענקער רבי'ן? וואס זענט עטס ברוגז? חוץ פון דעם האט מען דאך מבזה געווען רבי אהרל'ען, דעם תולדות אהרן האט מען דאך מבזה געווען פאר גארנישט אלע יארן, האט עטס דאך געדארפט וויסן, מישטס ענק נישט אין די זאכן, זייטס נישט מבזה ערליכע אידן. ווייל סאטמאר געבט ענק געלט נאר זאג גייטס שלאגן? נא, האט עטס געדארפט זאגן ניין ניין ניין וועיט ע מינוט, דאס איז נישט קיין געלט פאר בלוט, נאו וועי, האט עטס אויסגעלערנט די יוגנט צו זיין גענגסטערס? און יעצט זענען זיי גענגסטערס, סא וואס זענט עטס עטס ברוגז אז מ'האט גערעדט אויף דוד'לען? מיט צען יאר צוריק האט מען גערעדט אויף אנדערע, ס'האט אויך קיינעם נישט געבאדערט, איך געדענק ווען דער סקווערער איז געקומען אויף ארץ ישראל מ'האט אים געשטויסן מיט א שירעם, מ'האט געשריבן צעטלעך אין אלע גאסן, אבימלך, ער וויל זיין א קעניג, מ'האט אים מורא'דיג באשמוצט, דעמאלטס איז געווען א פרשה וואס ער האט אפגעגעט נעבעך א פורסט קאזין אין סקווער, איז נישט וויכטיג דער נאמען, אבער למעשה, עטס האטס געמעגט אייביג טוהן אלע יארן און אן אנדערער טאר עס נישט טון? יעצט מילא סאטמאר האט עס געטוהן, זיי האבן געהאלטן אז זיי טוען ריכטיג, אבער עטץ האטס דאך עס געטוהן פאר געלט? טיפשים וואס עטץ זענטס, אויב געלט איז די מעטאדע, וואלט עטץ דאך געקענט גיין צו די מדינה, היינט זענט עטץ געגאנגען און זעהטס די מדינה געבט ענק געלט, זיי געבן ענק לאנד, זיי געבן ענק וואס עטץ ווילטס, נאר עטץ זאלטס זיצן שטיל, און זיי האבן ענק געכאפט. זיי געבן ענק אין איין יאר מער וויפיל סאטמאר האט געגעבן די גאנצע פֿופֿציק יאר, סאו וואט אר יו וואריד אבאוט? מען האט באליידיגט דיין רבי'ן, ער דארף זאגן ליסן ס'איז גרויס געלט אינוואלווד און איך קען גארנישט טוהן, איך מוז האבן געלט צו פירן די מוסד, און דאס איז וואס דא גייט פאר, זיי אינגאנצן ברוגז און זיי האבן ארויסגעגעבן א צעטל, און אויבן שרייבן זיי זיי זענען דער שמן פך שמן וואס איז נישט טמא געווארן, עטס האטס אלע יארן געווען די זעלבע טמא ווי יעדער, ס'איז גארנישט קיין חילוק געווען, עטס האטס נאר געווען שלעגערס האט מען פון ענק מורא געהאט, און נאך א זאך. לאמיר זאגן פופציג יאר צוריק זענט עס געווען א פך שמן וואס איז נישט טמא געווארן, ווי לאנג גייט עס בלייבן מיט דעם טייטל? ס'וועט דאך אמאל מוזן זיך ענדיגן, דער טייטל וועט זיך דאך אויכעט מוזן אמאל ענדיגן, ניין? עטס נעמטס דאך שוין היינט געהעריג געלט פון די מדינה פון אלע, נעמט עס אונטערסוויל, איך קרקע נעמט מען אליינס, נו צאלט מיט די שטותים. סא יעצט זענען זיי ברוגז אז מ'האט באליידיגט זייער גאט, זייער אלוקינו ואלוקי אבותינו דוד'לען האט מען אים באליידיגט, איז ביג דיעל? עטס האטס באליידיגט אלע יארן יעדן, ס'האט ענק גארנישט אנגעגאנגען, יעצט באליידיגט מען ענק צוריק, איך מיין וויאזוי זאגט מען אויף ענגליש, וואט גאוס אראונד קאמס אראונד, דעטס אלל. עטס וועטס ענק מוזן אנהייבן אויסצולערנען, איטס נאט א וואן וועי סטריט, איטס א טו וועי סטריט. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט לאמיר קודם אביסל רעדן וועגן די געגראבעכצער פון די טויטע. תולדות אהרן האט געמאכט א מחאה, ס'טוט זיך אויף טיש און אויף בענק. יעצט אויב עטס געדענקטס, כ'האב ענק דערציילט יארן צוריק, מסתם צוויי יאר צוריק, אז איך בין אליין געפארן אויף ארץ ישראל, ווייל איינער האט מיך גערופן ווייזן אז מ'גראבט טויטע, און האט זיך פארשטעלט ווי א מיידל. די חברה האבן געטון כל דבר אסור אלע יארן. דוד שמידל איז די גרעסטער טויטע גראבער אין ארץ ישראל. אזוי זאגט משרד עתיקות. נאר דא איז דא אזא זאך, אתרא קדישא איז געווען די איינציגע וואס האבן געקענט גראבן טויטע, און דאס איז א מולט. מולטי מיליאן דאלער ביזנעס, און דוד שמידל האט אנגעהויבן צו זעהן אז אנדערע גראבן אויך טויטע, ממילא אז טאמער זעהט מען אז אנדערע גראבן אויך טויטע איז עס א גאנצע פראבלעם ווייל דעמאלטס פילט ער ער גייט נישט זיין דער איינציגער וואס ער קען מאכן מיליאנען, יעצט ס'דא בילדער ווי דוד שמידל איז אין כנסת, ס'דא פון משרד עתיקות איז דא א גאנצע בריוו. די משרד לענייני דת, דאס הייסט משרד הדתות, שרייבט א בריוו פאר לכבוד די רב דוד שמידל, און זיי זאגן אז הנידון תשלום על שירותי פיקוח, מען באצאלט דיר פאר דעם וואס דו האסט דיך אומגעקוקט, ברצוני ליידע את כבודו, אונז וויל מיר דיר מודיע זיין כי גזברות המשרד החליטה להמשיך ע סדרי התשלום שהיו, אונז גיי מיר דערווייטער ממשיך זיין צו באצאלן דעם סדר וואס איז געווען צווישן די אתרא קדישא צווישן משרד הדתות בליווי פיקוח ווייל דו באגלייטסט און דו ביסט מפקח אויף חפירות ארכעאלאגיע wow would you believe this פיני דו האסט אויסגערוימט אתרי מורשת ברמת חשובה נמוכה, דו האסט אויסגערוימט אין די הויעכע חשוב'ע פלעצער, ובשמירת העתיקות, דו האסט אויך אפגעהיטן די אלע אלטע זאכן, די ביינער, ס'אלץ אלטע זאכן מיט די געגראבעכצער, ברמת מורשת לאומית גבוהה, אויף אזא אופן, וואס דאס איז מורשת לאומית, דאס איז פאר אונזער לאנד איז דאס א ארבטייל אויף זייער א הויעכן סטאנדארט. הסידור התשלומים חושבו לפי מספר הפקיחים שלהם, מען באצאלט ענק לויט וויפיל מענטשן זענען מפקח, כפי שהגשתם בדו"ח האחרון. אזוי ווי עטס האטס אריינגעשריבן דעם לעצטן סך הכל, ובמידה ויש בהם שינויים, אויב ס'איז דא א שינוי אבקש להודיעני בהקדם זאלסטו אונז מודיע זיין, דארפסט נאך געלט וכדומה, יעצט שרייבט ער התשלומים יעברו לחשבון עמותה תוך פֿערצן יום, מען וועט דיר געבן דאס געלט ביז פֿערצן טאג אויף די עמותה, עמותה הייסט א נאן פראפיט, אונטערגעשריבן מר אביגדור אוכנאט. מנהל כללי המשרד לשירותי דת, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, עס איז דאך נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר, איך שריי דאך דאס די גאנצע צייט, נו ווער וויל מיר דען גלייבן, עטס ווילטס מיר נישט גלייבן, איך זאג ענק מען האלט אין איין גראבן טויטע, דוד שמידל איז די גרעסטער גראבער פון די טויטע, נאר וואס ער וויל נישט אז אן אנדערער זאל אריין קומען, ווייל טאמער קומט אן אנדערער אריין דעמאלטס עט ער ווערן אויס קאפעליטש מאכער, האט גארנישט צו טון מיט יראת שמים. ס'האט גארנישט צו טוהן אז ער מעג און אן אנדערער טאר נישט, קיינער טאר נישט, און אזוי האבן אונז די ארץ ישראל'דיגע אויסגעפאפט אלע יארן, געמאכט פורים פון אונז, אונז געשיקט אויף מאנהעטן, זאל מען זיך גיין שלאגן קעגן די וואס גראבן טויטע, און זיי האבן געמאכט אונטערן טיש געלט, זיי האבן געזאגט משרד הדתות listen, ווילסט א פראטעסט אין מאנהעטן? ניין? אקעי באצאל! און פארטיג. און דאס איז וואס דא טוט זיך יעצט. די אתרא קדישא האט אנגעהויבן צו שלאגן און צו קלאפן די אלע חברה וואס זענען דא פארמישט אין די גראבן די טויטע, וואס זיי גראבן מיט א היתר פון א בית דין, נישט וואס איך האלט אז דער בית דין האט געהאט א רעכט דאס צו טון, אבער למעשה זיי האקן יעצט שטיקער. זיי האבן צאמגענומען פֿינף און צוואַנציק מו"צ'לעך פון די עדה החרדית, קול דמי אחינו צועקים אלינו. און זיי געבן ארויס צעטלעך קעגן אברהם סלאנים און גבריאל פאפענהיים און שלום שישא, לאידך גיסא, זיי האבן עס אויך נישט גענומען מיט קלאוזד הענדס. זיי זענען געגאנגען תולדות אהרן און זיי האבן צוריק געפייט און זיי האבן ארויסגעגעבן בריוון קעגן דוד שמידל, דו שקרן דו, דו גנב'סט יארן, נעמסטו געלט אויף צו גראבן טויטע, וואס האקסטו יעצט א טשייניק אז אונז האמיר א היתר פון משה שטערנבוך צו גראבן טויטע? ס'האט זיך צאמגענומען די חברה און זיי לאזן זיך שוין נישט. נישט. דאס וואס איך האב אראפגעברענגט די רבנים, דאס האט זיי אויך אראפגעברענגט אין ארץ ישראל אין די עדה אויך, דער שוויץ האט זיי אראפגעברענגט, דער עולם לאזט זיך היינט נישט, נישט דא דער רב האט געזאגט, מען פלעגט זאגן דער ירושלימער רב האט געזאגט, אזוי ווי ממש אזוי ווי שטייט אין חומש אז מען מחויב, א זקן ממרא מען מחויב מיתה, נע ס'איז נישט קיין זקן ס'איז נישט קיין ממרא, דער אלטער איז א זקן ממרא, דער אלטער וואס ער לאזט טון די זאכן שטערנבוך איז א זקן ממרא, און דער. ר' טוביה, כ'האב זונטאג מאנטאג איז א גרויסע זקן ממרא ווייל ער האט אונז געגעבן, א ווייל ער האט געוויסט יא עס האט זיך געשטארבן די אלע באלאוניס ברוך השם יעצט רייסן זיי זיך ארום יעצט דוביד'ל דער תולדות אהרן קוקט צו, זאג דוביד'ל האסט גרויס צער? איך וויל דיר זאגן אונז האבן אויך צער געהאט האסט גענומען דיין ברודער האסט אים געשטעלט אין די זייט און מען האט פארקויפט יעדן אז דיין ברודער איז דער שייגעץ דער פארכאפט אין ציונות און דו ביסט דער קנאי יעצט האט זיך אויסגעוויזן דיין ברודער וואלט זיך נישט געטרויט צו טון אזויפיל שייגעץ שטיק ווי דו. ער איז אסאך מער ערליכער פון דיר. אונז זעמיר מורא'דיג נתפעל וואסערא שייגעץ א לאו-לייף אונז האמיר געזעצט אויף דיין טאטענס פלאץ, נאר איך האב דיר שוין געזאגט דיין טאטע איז נישט געווען בעסער, כ'וויל אים נישט רופן די אלע נעמען ווייל ער איז א שוכן עפר, אבער ער האט זיך אויך געלאזט פארקויפן פאר סאטמאר מיט זייער שייגעץ שטיק, יעצט קוקט'ס, לאכט'ס. אויס. יעצט לאמיר גיין נאך א טריט ווייטער. דוביד'ל, האסט געליינט אינעם איד, קודם ווייס איך נישט ווי קומט, קומט א רבי צו ליינען דעם איד, כמיין ביסט א הייליגער איד, ער האט געליינט אין איד וואס ס'שטייט דארטן אז מ'האט געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם, פרעגט ער זיין גבאי דארטן שישא, זאג מיר וואס איז דאס? ער האט דאך פאר אונז געבויעט די מקווה, ער איז דאך א א וואוילער מענטש, וואס האט מען פון אים געוואלט? האט מען אים געזאגט הער אויס, ער האט זיך געשלאגן פאר די קינדער אז מ'זאל זיי נישט טאטשן, אין אלע חדרים האט מען געטאטשט קינדער. פרעגט דוביד'ל ני אפשר טאטשט מען ביי אונז אויך? הא, האט אנגעהויבן שישא צו לאכן רבי, ווען ביי אונז טאטשט א מלמד א קינד טוען מיר אים אויס אין די תלמוד תורה נאקעט, ווירטועלי נעיקעד, און מען טראג מיר אים פון דא פון די תלמוד תורה ביז כיכר השבת א וועג פון צען פיפצען מינוט צו גיין, נאקעטערהייט און יעדער שפייט אויף אים און מען שמייסט אריין אין אים וויפיל ס'לאזט זיך און אין כיכר השבת הענגט מען אים אויף ביי אונז, דאס האט דאך אונזער רבי דער שומר אמונים געלערנט, דער גאנצער חורבן פון יוראפ איז געקומען שרייבט דער שומר אמונים ווייל מען האט געטאטשט קינדער, קוקטס אריין אין זיין ספר וועט איר זעהן די הקדמה, און דאס געבט מיר אסאך חיזוק, ווייל קודם כל זעה איך איך שלאג מיך פאר א הייליגע זאך, און נאכדעם זעה איך אז ער האט אויך געכאפט מכות דער שומר אמונים, איך וואלט ענדערשט נאך געזעסן מיטן שומר אמונים אין איין גן עדן ווי צו זיצן מיטן בירך משה, דאך אן אויסוואורף געווען, עניוועי, סאו איך וויל דיך פרעגן יעצט דוביד'ל, ס'טוט דיר זייער וויי? פאר אונז טוט אויך וויי. האסט געהאט אן עלטערן ברודער ביסט געוען דא אין אמעריקע האסטו געדארפט דא פירן די עסן די העלט פוד דארט מיט די ניסלעך דארטן אין אין מגדל אין דעם דארף וואו דו זיצט אפ דאס האסטו געקענט טוהן אין מאנסי אויך. און נאכדעם האב איך דיך געוואלט פרעגן נאך א זאך האסט געפרעגט דיין גבאי'ן פארוואס מ'האט געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם נו איך וויל דיך פרעגן פארוואס האט מען דיך יעצט געלייגט פארוואס שמייסט מען אין דיר אריין מ'האט דיך נישט געלייגט אין חרם אבער ס'וועט קומען צו דעם אויך, וואטש וועסטו זעהן, די קנאים וועלן דיך נאך לייגן אין חרם, פארוואס שמייסט מען אין דיר אריין יעצט, וואס האסטו חוטא געווען? ווייל דו ווילסט נישט געהערן צו סאטמאר? דו ווילסט דיך גט'ן פון די משוגעים? ס'נישט דא איין סאטמאר דאך נישט דא, אין סאטמאר אליין איז יעדער האלט אנדערש, אהרן האלט אזוי, האלט זלמן לייב אזוי, סאו אז יעדער האלט אנדערש איז דאך נישט דא סאטמאר, סאו ווילסטו נישט געהערן צו די רשעים צו די זאליקא קלאב, פאר דעם האט מען דיך דאך אויך יעצט געלייגט אין חרם, מען טוט דיר אן צרות, סאו יעצט פארשטייסטו שוין פארוואס האט מען מיך געלייגט אין חרם, פאר א ווערי גוד ריזען. ווייל איך האב געוואלט ס'זאל זיין אל תיגעו במשיחי, ס'שטייט אין רמב"ם אז משיח וועט זיין א ילוד אשה, ער קען זיין ער איז שוין געבוירן געווארן, ער האט געלערנט אין קראסן אדער אין סאטמארע חדר און מ'האט אים אנגעפאטשקעט און נאכדעם איז ער געשטארבן, ווייל ער קען קיין משיח נישט זיין, משיח מוז זיין א ריינער מענטש, און דאס הייסט אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן, כ'האב קיינמאל עס נישט פארשטאנען אזוי גוט, די רבי, די הייליגע רבי, דער סאטמאר רב האט עס מסביר געווען, ווייל טאמער מ'געוויינט צו די קינדער, יונגערהייט, במילא. וועט ער אויף דער עלטער אויך אזוי טוהן ממילא הייסט די גאנצע חינוך דאס איז אל תיגעו במשיחי אבער ס'איז טיפערער פון דעם אל תיגעו במשיחי משיח וועט זיין א ילוד אשה זאגט דער רמב"ם און אז משיח וועט גיין אין איינע פון אונזערע חדרים היינט איז ברוך השם בעסער אבער אמאל וואלט אים אדער א מלמד געטאטשט אדער דער קעכער וואלט אים געטאטשט אדער א יונגל וואלט אים געטאטשט אל תיגעו במשיחי סאו דוד'ל יעצט כ'ווייס שוין פארוואס מ'כאפט מכות מ'כאפט מכות ווייל אונז זעמיר געווען משוגעים אונז האבן נישט מחנך געווען קיין דור האבן מיר מחנך געווען אז די איינציגע פראבלעם אין דור איז נאכצוקוקן יענעם און יענעם באליידיגן, דעם בעלזער באליידיגן די בעלזער יונגעלייט באליידיגן ס'בעלזער חסידות, און די זעלבע איז געווען מיט פאפא און די זעלבע איז געווען מיט צעהלים און די זעלבע איז געווען מיט אלע אנדערע קהילות, וויזשניץ, יעדן צו באליידיגן, ממילא האבן מיר אויפגעצויגן א דור פון סורר ומורה'ס, און יעצט שרייבן זיי אלע בריוון אוי מ'זאל אפשטעלן וואס וויל מען פון דעם וואס וויל מען פון יענעם, העי. ווען ר' מוישעלע האט געשריגן אז איך בין א מחותן מיטן סיגוטער וואס קיינער האט דעם סיגוטער נישט געוואלט אהרן'ען האט קיינער נישט געוואלט נישט ווייל ער נישט קיין תלמיד חכם אבער יעדער האט געוויסט ער האט מאכיל נבילות געווען אלע יארן דער פאפא רב האט אים נישט געוואלט ער האט געהאט דעמאלטס שידוכים הרב שטיינער האט געהאט דעמאלטס שידוכים קיינער האט דעם שייגעץ דעם סיגוטער נישט געוואלט קומען ר' מוישעלע האט נישט געוויסט ער האט געוואוינט אין ארץ ישראל און געכאפט דעם וואגן קומט ער דא חתונה מאכן א קינד האט מען אים געשטויסן און געשלאגן וואס איז ער נעבעך שולדיג ער האט נישט געוואלט קומען, מ'האט אים גערופן, מ'האט געזאגט דו מוזט קומען, מ'האט מ'האט אים גערופן אז מ'זאל אים שטויסן, דאס איז א הנהגה? אז משה משוגענער רוצח קען פירן סאטמאר קענסטו דיר פארשטעלן וויפיל גאנץ זאליקא קלאב איז ווערט? יעצט האסטו א פראבלעם אז מ'רוידעפט מענטשן? מ'האט יעדן נאך גערוידעפט פאר גארנישט, ווייל ס'איז קיינער נישט ארויס אין די גאס צו טוהן קיין שום זאך אנע דעם וואס א רב האט אזוי געזאגט. די בעלזער חסידים זענען געגאנגען צו די בחירות כאטשיג דער רבי האט געהאלטן ס'איז ביהרג ואל יעבור ווייל זיין רבי האט געזאגט ס'איז א חוב קדוש און מיר האט רבי אהרן פאללאק דערציילט אמאל ער האט געהאט עפעס א בעלזער איד האט געמאכט זייער גוטע פארמעט און ער האט נישט געוואלט קויפן ער האט געזאגט דעם רבי'ן ער וויל עס נישט קויפן ווייל יענער גייט צו די בחירות האט דער רבי געפרעגט פארוואס גייט ער זאגט ער ווייל ער איז א בעלזער חסיד און רבי אהרן האט אזוי געזאגט האט דער רבי געזאגט זאלסט קויפן און זאלסט עס נוצן. דאס איך בין אחריות אויף דעם דאס האב איך געהערט פון אים אליין. איי ער איז זיך עובר אויף יהרג ואל יעבור? די תירוץ איז ער טוט עס נישט ווייל ער וויל, ער טוט עס ווייל ער האלט אז ער טוט גוט ווייל ער פאלגט אן ערליך איד. סאו ווי זעמער דעמאלטס געווען? מ'האט יעדן אוועקגעמאכט, מ'האט זיך יעדן מיט יעדן צושלאגן, יעצט האט מען זיך אינטערנעל האט מען זיך אויסגעבראכן מיט א מלחמה. כן יאבדו כל אויביך ה'. עטס האט יעדן אונטערגעברענגט יעצט האט עטס אונטערגעגאנגען, עטס וועטס אונטערגיין. דער עולם לאכט שוין, דער עולם זעהט שוין. יעצט וויל איך פרעגן נאך א זאך דא, איך האב מיך געשלאגן און געבלוטיגט פארן שוויץ, דאווידאוויטש האט מיר געזאגט ער גייט מיך הרג'נען, ער האט מיך געסטראשעט, נאך פאר ס'איז געווען דער ישיבת בית דין, דער ראובן חיים, חיים ראובן, כ'געדענק אפילו נישט וויאזוי ער הייסט, אזוי ווי איך געדענק נישט און ס'איז אויסגעמעקט ביי מיר אין קאפ, זאל ער אויסגעמעקט ווערן פון כלל ישראל, דער מנוול איז געשטאנען און ער האט מיר געזאגט ער וועט מיך הרג'נען אויב כ'וועל רעדן א ווארט פון שוויץ, און איך האב אים געזאגט ליסן, א קאץ האט ניין לעבנס, nine lives. איך וועל נאכאמאל צוריקקומען און איך וועל מיך ווייטער שלאגן. פארוואס האט זיך קיינער דעמאלטס נישט אנגענומען? פארוואס האב איך מיך געמוזט שלאגן אליינס א מלחמה וואס גאנץ ירושלים איז געווען שטופי זימה און לעבן זשופניק שוויץ איז דא א בית מרפא דאס איז דא אזא איך ווייס מען מאכט עקסערסייז האט מען מיר געזאגט איך זאל דארט אריינגיין און איך טרעף נאך א שוויץ בין איך אריין האב איך געטראפן אז אין שוויץ מוז מען גיין אנגעטון מיט א חלוק און מיט אן אונטערהויז און ס'איז ליכטיג. און דאס איז שוין דער ציוניסט ימח שמו וזכרו. און אונז האמיר געהאט א געהעריגע מקווה קדושה וטהרה זשופניק ער דרייט זיך איבער אין קבר וואס מען האט געמאכט פון זיין מקווה, מקווה טהרה, מקווה ישראל, קיינער האט זיך פאר מיר נישט אנגענומען, ווי איז יעדער געווען? דעיס ליידט עטס יעצט, דער אייבישטער האט געזאגט לכבודי לא מחיתם לכבוד בשר ודם מחיתם יעצט העט עטס אלע גיין אין דער ערד אזוי ווי פילגש בגבעה, און דעיס העט ענק אויסלערנען איינמאל פאר אלעמאל, ס'דא א באשעפער? דער באשעפער זוכט אז מען זאל זיך אננעמען פאר זיין כבוד אויב מען איז עס מחלל, און קיינער האט זיך נישט געוואלט אננעמען, פארוואס? ווייל יעדער האט געזוכט צו לעבן גוט עדה חרדית די עדה חרדית די עדה חרדית, נו וואס שלאגסטו דיך יעצט מיט די עדה חרדית? און נאכדעם ווער איז די עדה די עדה איז שוין אויך צושפליטערט, משה שטערנבוך זאגט אז מען מעג גראבן טויטע. און טובי' חוטא זונטאג מאנטאג שרייט מען טאר נישט גראבן טויטע. סאו ווער איז די עדה. זיי שרייבן א בריוו די תולדות אהרן האבן געשריבן יעצט אין זייער כתב מחאה אונז פאלג מיר יעדע זאך די עדה די שאלה איז נאר ווער איז די עדה. יעצט טובי' חוטא זונטאג מאנטאג איז געווארן זייער דיפרעסט כ'האב געזאגט כ'וועל רעדן ער זעהט. אז ער איז אינגאנצן פארלוירן, ער האט צובראכן די עדה, ס'איז נישט דא קיין עדה, ס'איז נישט דא גארנישט. יעצט, די אלע נאנטע מענטשן זיינע ווילן אים ארויסהעלפן פון זיין דעפרעשן, אזוי ווי אונז האמיר געוואלט דא דעמאלטס ווען פרידמאן באטשי האט פארלוירן ביי די וואלן פאר די עדה איז ער אויך געווארן משוגע דיפרעסט, האט גענומען יארן ביז ער איז ארויסגעקראכן פון דיפרעשן, איז ער נישט ארויסגעקראכן, דעמאלטס איז ער געווארן אביסל אויסגעוועפט. בקיצור, ער האט געזען אז ס'טויג נישט דאס געשעפט. איז דא דער עמרם שפירא דער וואס ער לאזט קיינמאל נישט אריין קיינעם, ווען איך האב געוואלט רעדן וועגן דעם שוויץ האט ער מיך נישט אריין געלאזט, פרעג איך אים פארוואס נישט, עי איר זייט ניט פון דא איר זייט ניט פון דא, סאו פון ווי בין איך פון פאריז? עניוועי וויל ער אויך האט ער געוואלט אויפהייבן זיין מצב אביסל, האט ער געמאכט אז ער העט פירן א שיינעם שבת אין בית שמש, און מ'עט נעמען מענטשן זאלן מוזן קומען מיט כח און שרייען יחי אדונינו מורינו ורבינו צדיק דורינו האבן זיי געקלערט אז נאכדעם העט מען גיין זונטאג און מ'עט מאכן שוין דארט ביי דעם פלאץ וואס דאס הייסט גולבענאוויטש דאס איז דארט ווי מ'גראבט די טויטע און ס'עט זיין א מחיה ער העט ארויסגיין א געווינער ער האט מוחה געווען און ס'איז געווען א שיינער שבת די פראבלעם איז געווען אז זיי האבן נישט געהאט קיין צענטן צו מנין שבת ווייל קיינער קומט שוין נישט היינט, דער עולם איז פעד אפ מיט וואס מ'האט אונז געפירט אט אלע יארן, נאר קיינער האט זיך נישט געטרויעט צו רעדן, היינט אז איך האב ברוך השם אנגעהויבן צו רעדן און מ'האט אנגעהויבן צו זען, איז דער עולם שוין קאנווינסד אז ס'איז די זעלבע איבעראל, היינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילה, ס'איז די זעלבע פארוואס מ'האט נישט גערעדט וועגן דעם שוויץ באד ווייל ס'ברענגט אריין געלט. ס'איז די זעלבע פאר וואס מען האט די טרייפענע פלייש און פארקויפט ס'איז די זעלבע וועגן שמיטה פאר וואס מען האט פאריאר געהאט שמיטה פיירות ס'איז דא געלט איז אנדערש די גאנצע תורה כל פנים ס'איז קיינער נישט געקומען צום מעמד קבלת פנים דאנערשטאג און ר' טובי' האט געזעהן אז ער איז אויף צרות און דא זעהט ער אויך אז ער האט צובראכן נישט נאר די עדה ער האט צובראכן די צוויי שענסטע קהילות די תולדות אהרן און דושינסקי זענען אלע אוועק פון די עדה זיי האבן נישט מיט די עדה מער גארנישט. תולדות אהרן האט זיך שוין געמאכט א בית דין דושינסקי וועט זיך מאכן א בית דין און פארטיג. בקיצור, ס'איז געווארן פורים אין די וואכן. יא יא, זיי וועלן זיך אויסלערנען, וואט גאוס אראונד קאומס אראונד. יעצט קען מען אונז נאר ווינטשן פאר ביידע זאלן האבן גרויס הצלחה, ביידע חלקים פון די עדה, און אויך די תולדות אהרן די וואס זיי רייסן זיך יעצט אפ פון סאטמאר, די גמרא זאגט אז אלע צרות קומען פון עם הארצים. זאגט די גמרא ס'איז געווען א קרוין וואס מ'האט ארויפגעלייגט אויף די שטאט טבריה אז זיי מוזן געבן דעם קרוין פארן קעניג פאר מלכות, און די תלמידי חכמים האבן דאך נישט געהאט קיין געלט זענען זיי אנטלאפן, אזוי ווי זיי זענען אנטלאפן איז דאך געפאלן דער גאנצע לאסט אויף די עם הארצים, די קעניג האט געזען אז מ'קען עס נישט באווייזן האט ער מבטל געווען די גזירה, זאגט די גמרא אז אלע צרות קומען פון די עם הארצים, טאמער דא א זאלי, קוים האבן מיר זיך געפלאגט און געמוטשעט אז ער זאל זיצן אויפן סאטמאר רב'ס בענקל. קוק וואס ער פארארבעט שטילערהייט אלס נועם המידות. ווען ער וועט ענדיגן וועט אויסזעהן סאטמאר אזוי ווי רוסלאנד, עדה החרדית אזוי ווי רוסלאנד, צעפאלן אויף שטיקער, וואטש און זע. און אויף דעם האט דער רבי געהארעוועט. יוי וויי וויי וויי, דער רבי דרייט זיך איבער אין קבר, דער רבי האט נישט געוואלט מען זאל נעמען קיינעם, דער רבי האט אלץ געזאגט מ'זאל נעמען צען דיינים, ר' יודל האט דאס אלץ געהאלטן מען זאל עס טוהן, האט זיך געדארפט ארויפזעצן דעם סיגעטער, ווייל אפאר אידן האבן געמאכט גרויס געלט זייענדיג ראשי קהל. פיין, האט עטס יעצט. די אידן זענען געשטארבן, דאס געלט איז אויפגענוצט, און וואס טוט מען יעצט? ווי, ווער שלאגט זיך איין פאר אידישקייט? וועם אינטערעסירט שוין היינט אידישקייט? אז מ'קען גראבן טויטע שוכני עפר וואס האבן געגעסן פון אין בית ראשון און בית שני האבן זיי געגעסן פון קרבן פסח, און קיינער זאגט גארנישט און יעדער איז צופרידן, איז א גוטן טאג. און איך זאג אייביג, נישט, מ'קען דאך נישט יעדער גיין. און ווי מען זאגט זיך שלאגן, אבער ווי איז די מחאה? איך וואלט געוואלט זעהן א צעטל, מינימום לג לג רבנים, צו לח לח רבנים, מינימום אזויפיל מענטשן וויפיל זיי האבן קעגן מיר מוחה געווען, און מיין מניוולת איז בסך הכל געווען אויף א א איילאווע האטליין, און ס'איז געווען מעגליך צו רעדן מיט מיר אויכעט, און די רבנים קומען ארויס מיט א פרא מיט א פראגרעם, איך זאג זיי רבותי, יעדעס צענטע מיידל איז פאר'חזר'ט מיט זנות אין אונזערע סקולס, און יעדער פיפטער בחור איז פאר'חזר'ט אין חדר. און זיי קומען ארויס מיט א פראגראם, מיט א וועג וויאזוי מען גייט טוהן אין דעם, מודיע זיין, נישט מודיע זיין פאר די קינדער, זיי כאטש נישט מודיע פאר די עלטערן, כ'האב דאך דאס געשריגן, צו זיי כאפסטו אן און לייגסט א חרם? וואו איז די סעלושען, די זעלבע טוען זיי דאך אויך, מען הרג'עט זיך ארום, דערווייל שמידל גראבט טויטע, ער לאכט פון ענק אלע די בעסטע קאנעקשאנס אין מדינת ישראל, און ס'גייט ליידער אנהאלטן, און ס'נישט דא ווער ס'זאל זיך שלאגן פאר כבוד שמים, ס'נישט דא ווער ס'זאל זיך שלאגן פאר אידישקייט. ווען האט מען דען געגלייבט אז אידן שומרי תורה און מצוות, עדה'ניקעס, זאלן אויפגראבן טויטע שוכני עפר? די גמרא זאגט דארטן, עפעס אן אמורא איז געשטארבן האט ער געזאגט ווען ס'ט מיך באגראבן אין ארץ ישראל זאלסטו זייער טיף לייגן מיין קבר, כ'בין געווען כ'האב איבערגעפיקסט מיינס א זיידנ'ס א קבר אויפן הר הזיתים, האב איך געזען טאקע דארטן אז ס'איז אוועק איינער פון די רבנים, כ'מיין ער איז געווען מענדעלע'ס שווער, מענדעלע. דער שטראסבורגער איז האט ער געשריבן אז מען זאל אים, אזוי שטייט אויף די מצבה, ער האט געהייסן מען זאל אים אראפלייגן צוויי אמות טיף, נישט איין אמה נאר צוויי אמות, מסתמא האט ער געמיינט די גמרא דארטן וואס עס זאגט אז מען זאל מיך טיף באגראבן ווייל ווען נישט, איין לאך כל סוס פרסי וואס איז נישט עסן פון מיין קבר, יעדער פרסישער פערד וועט עסן פון מיר. יעצט קען מען דא זעהן וואס די גמרא מיינט, יא מ'האבן מיר געמיינט ס'איז נאר סתם געזאגט, סוס פרסי דאס איז אידן פון פרס ומדי וואס האבן געזעהן ניסים וואס איז געשעהן פורים, זיי האבן געזעהן א התגלות אלוקית מ'האט מקבל געווען די תורה באהבה וברצון, די אידן גייען און גראבן אויף טויטע שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר. דאס מיינט די גמרא, איין לך כל סוס פרסי, א פרסישער פערד, מיינט נישט א פערד, מען מיינט די אידן זענען עם דומה לסוס, זיי גייען גראבן די אלע מענטשן, וואס איז א בזיון און א בושה דאס איז פאר כלל ישראל. עניוועי, דאס איז געווען דער שיעור פאר די וואך, און האטס אלע א פרייליכן שבת, און ס'זאל זיין דער חודש פון שמחה, זאל משפיע זיין פאר יעדן איינעם שמחה, זאל מען שוין געהאלפן ווערן יעדער מיט וואס ער דארף, א גוטן שבת.